דער שפיצער, שאול שפיצער, דער וואס האט נעבעך געוואלט הרג'ען א גאנצע משפחה מיט מענטשן ווייל דער הייליגער רבי ימח שמו דער רויטע פרה אדומה ער זאל אויסגעריסן ווערן, דער שייגעץ האט אים געהייסן ער זאל עס טוהן, איז ממילא זענען זיי יעצט אויפגעקומען מיט א נייע זאך, זיצן זיצט ער שוין אפאר יאר, איז אזוי אויסגעקומען אז די קאורט האט נישט גענומען אין קאנסידערעישן אז בשעת ער האט עס געטוהן איז ער געווען א מיינער, ער וואלט ווען געקענט זיין עלידזשיבל. פאר יוטפול אפענדער סטעטוס, ווען מ'האט אים געסענטענסט. מ'האט ארויפגעקומען מיט א נייע זאך, ס'אלץ אונטערן טיש, די געשעפטן פון אונטערן טיש און זיי מיינען אז קיינער וועט זיך נישט וויסנדיג מאכן, יעדער מאכט זיך יעצט וויסנדיג, ס'גייט זיין אזא מלחמה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. און לאידך גיסא דער בחור, ער איז זיבעצן זאגט מען שוין ער איז שוין א גדול, ער איז שוין קאנסענט, סאו די צוויי קעיסעס שטעלן מיר אונז יעצט צוזאמען און מ'ארבעט מיר זייער זייער שטארק מיט אלע. מיט די רעדיאוס מיט די טעלעוויזשענס, אונז וויל מיר האבן אן עקספלענעישאן, ביי זיבעצן הייסט מען א מיינער צו נישט? טאמער הייסט מען א מיינער איז פארוואס דעמאלטס איז משה אליה טייב, אויף משה אליה טייטלבוים זאל ארויסגיין פריי ווייל ער טענה'ט ער איז שוין געווען א גדול, טאמער הייסט מען א גדול פארוואס זאל שפיצער הייסן דעמאלטס א מיינער? מען גייט ווייזן פאר די גאווערמענט און מען גייט ווייזן פאר גאנץ אמעריקע אז די געלט פון די גאווערמענט און די געלט פון די דזשאסטיס סיסטעם איז איין. שטיק קאראפשן. עס הייסט דער דער גרויסער רשע דער סיק קווערע חברה איר זעהט וואס ער האנדלט מיט ביל קלינטאנ'ס ווייב מיט הילערי צו אנטוהן דעם ספאדיק און איר צו גיין מקבל פנים זיין און די אלע צייטונג שרייבן צוביסלעך קומט ארויס דעם סקווערע שייגעץ שטיק סגייט שוין נישט אזוי ווי סגעגאנגען אמאל יעצט גאנצע גוישע וועלט ווייסט וואסערא שייגעץ שטיק סגייט פאר אין סקווער עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער סדא א רב וואס ער הייסט יעקב אפרים הכהן. פארשיימער, ער איז א מורה צדק אין די קהילה קדושה לעיקוואוד, ער איז אזא פארשאלטענע רשע אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. איינער האט אים געסוט ציוויל אין קאורט ווייל ער איז א פארברעכער אזוי ווי אלע רבנים, שטעלט ער ארויס א צעטל To whom it may concern, די צעטל איז געשריבן געווארן ט' תמוז תשע"ה, פליז בי עדווייזד.

פארשיימער. יעצט, יעקב פארשיימער, דו דר'ערדליגער, היינט איז דאך ארויף א דר'ערדליגער, א נואף, א חזר, א מנוול, אן. אן עקסטארשעניסט, א גט מעושה'ניק, סא, יעצט, אז ס'איז געווען יענער סוט דיך אין סיוויל קאורט, מסתמא האסטו עפעס געטון וואס קומט זיך דעם מ'זאל סוען. די, די, אונז האבן מיר נישט מער קיין סימפעטי פאר רבנים. די ווארט דעת תורה רב, דאס אלעס היסטערי ביי כלל ישראל. סא, טאמער סוט ער דיך.

עטס זענטס דזשאוקס, עטס זענטס חזירים און מנוולים ענד דעטס אלל. כ'האב ענק שוין געזאגט, מען קען נישט מאכן געלט אז מען שיקט איין פרוי ארבעטן, איז געגאנגען דער ראש ישיבה, ער, רב קאטלער, ער האט זיך גענומען צוויי ווייבער, איך האלט עטס אלע דארפטס אנהייבן אזוי צו טון, מינימום פיר ווייבער, אזויפיל מעג מען דאך נעמען, די הלכה מעג מען נעמען ביז פיר ווייבער, נאר ביי דוד המלך האט ער דאך געזאגט כהנה וכהנה וואס איז ביז אכצן ווייבער, סאו בקיצור איטס אקעי, שטעל דיר פאר פיר ווייבער און די ברענגען פרנסה. קינדער האבן זיי דאך וועלן נישט ברענגען ווייל דאס העלט נאר איינע זאל עס טון מיט די קינדער און די איבריגע זאלן ברענגען פרנסה זאלן זיין אזוי ווי א פילעגעש עניוועי פארשהיימער שטעל ארויס נאך א צעטל. יעצט וויל איך ענק פארציילן נאך א מעשה ס'איז דא א רב ס'שטייט נישט זיין נאמען אבער אונז ווייס מיר דעם נאמען ס'איז דא א רב ער איז א זייעניסט ארטאדאקס רב נישט נאר ביי די טייטלבוימס טוט זיך אפ די זנות נאר ביי די זייעניסט ארטאדאקס ראבייס אויכעט, ער איז א ראש ישיבה און ער איז איינגעשטעלט ביי די איזרעילי גאווערמענט אלס א קאמיוניטי ראביי, בקיצור ס'איז דא אויף אים יעצט עקוזעישאנס אז ער האט געטאטשט מעמבערס פון זיין קאנגריגעישאן, ער האט געטאטשט פרויען, בקיצור ס'איז ס'איז דאך שוין היינט היימיש די אלע זאכן, סאו האבן דאך שוין גענוג רבנים וואס האבן עס געטון, און ער האט געוואלט יעצט ארויספארן אזוי ווי אלע רבנים. נעמען זיך יעצט דאס געלט און מען פארט ארויס אויף די שווייץ, מען גייט עס צוריק געבן פארן שווייצער גוי וואס האט געהארגעט זייערע טאטעס און זייערע מאמעס, ווייל מען קען נישט פארן אויפן גולן הייטס, דאס איז נישט גוט, גייטס אויפן גולן הייטס וועט עטס זען, איך בין דארט געווען אסאך מאל זומער, ס'איז אזוי גוט די לופט, ס'איז בעסער ווי די שווייצער בערג, באט ס'איז נישט וויכטיג, אין די שווייצער בערג ביסטו איינגעשטעלט אז מען קען דיך הארגענען אויכעט. למעשה איז אזוי, זיי געבן נישט ארויס דעם נאמען, אבער אונז ווייס מיר זיין נאמען פונקטליך, אונז ווייס מיר די גאנצע זאך. יעצט קודם וויל איך ענק זאגן אז ס'איז דא דער ראש בית דין פון צפת הייסט ר' שמואל אליהוי, אליהו, ער האט מיר פארקויפט די פלאץ אין בית החיים אויכעט, כ'האב געוואלט קויפן דארטן אין צפת, האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן איך האב פראבלעמען און כ'וויל זאלסט עס אויסטשעקן, ווייל נישט וועל איך ליגן מיט די ציין ארויף, ער האט מיר געזאגט ניין מען טאר אים נישט באגראבן, איצעלע פומפ וועט אריינשרייבן דארטן א בריוו אויב ער העט לעבן קען זיין איך העל אים איבערלעבן ווען נישט העט קומען אן אנדערע שייגעץ. מען טאר נישט בעטן אויף א אנדערן קעניג ווייל ווען נישט קומט אן ארגערע שייגעץ, איצעל פומפ האט שוין אפגעגנבעט וויפיל ער קען, ער האט שוין געליטן מיט אפערעישענס, ער איז שוין נאך חצי נזק, מען טאר שוין נישט בעטן אויף אן אנדערן, ס'וועט אריינקומען א יונגער גנב וועט ער נאך אומברענגען וואס ער האט נאך נישט אומגעברענגט, עניוועי איז. האב איך געזאגט איך וויל זאלסט וויסן איך האב פראבלעמען, ווילסט אויסטשעקן מיינע פראבלעמען? כ'האב א אינטערנעט סייט, גיי ארויף דערויף, דאס איז דער נאמען, כ'האב דארט דעם חרם, כ'האב דארט אלעס, אדער פארוואס מ'האט געלייגט אין חרם? בקיצור, דער רב, דער ר' שמואל אליהוי, ער האט מיך גערופן אז איך זאל צוריק קומען צוויי טאג שפעטער, כ'קום צוריק צוויי טאג שפעטער, ס'האט מיר געציטערט הענט און פיס, ווייל טאמער זאגט ער מיר אויך אפ, נו ווי העלט מען מיך לייגן? מיך אריינווארפן אין וואסער? עניוועי, איז ווען איך בין אנגעקומען, געט ער מיר א מאך מיט זיין פינגער אזוי אין פנים, אתה? דו, אליהו, דיר געב איך א פלאץ לעבן מיר, וועט מען דא חלקת הרבנים. דער שמואל אליהו איז געווען זייער גוט באהאוונט ווען איך האב מסביר געווען וואס דא גייט פאר, עד כדי כך אז ס'איז געווען יעצט אין צפת א קאמפלעינט אויף א גרויסן ראש ישיבה וואס ער האט געהאט צו טון מיט אביוז. בקיצור ער האט צוזאמגעשטעלט א בית דין און די בית דין האט געזאגט אז מ'מוז יענעם ארויסשטעלן שטילערהייט, עט ליעסט ער זאל נישט זיין נאנט צו תלמידים און אזוי ווייטער. סאו.

וואס דער עזרא שיינבערג האט מיט אים, אבער צוביסלעך טוט זיך אלעס אנפאלדן אז ס'איז נעבעך אן אומגליק, כ'וועל זאגן היינט אז מ'כאפט ארויף ס'איז שוין ממש אזוי, ס'איז א סעקאנד נעיטשער. יעצט, איך האב שוין גערעדט אז די מועצת גדולי התורה איז זיך צוזאם געקומען, זיי האבן נישט געטראפן בעסערס פון וואס צו רעדן נאר פון איין זאך, אז די סמארטפאונס מוז מען ארויסווארפן די קינדער ווער ס'האט, אינדערהיים א סמארטפאון מוז מען ארויסווארפן די קינדער פון סקול? כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז אזויפיל פראבלעמען, קיינער רעדט נישט דערפון און מ'פעיסט נישט די אלע פראבלעמען. למשל, ס'איז דא אזוי, מ'האט געעפנט א בית יעקב מיט צענדליגע טויזנטער מיידלעך אין ארץ ישראל און איבער די גאנצע וועלט, איז איבעראל פירט זיך יעדער וויאזוי ער וויל. למשל ליבאוויטש האט מיר געזאגט, עס האט נישט קיין פראבלעם אז די רבי איז אוועק, יעדער שליח פירט זיך ווי אזוי האט זיך געפירט ביז יעצט, האט נישט קיין שום פראבלעם, לובאוויטשער רב האט אפילו געזאגט מען זאל א בית החיים מאכן דארט ווי מען איז, מען זאל נישט קומען דא יעדער ליגן, געווען אויסגערעכנט, ער וויל ס'זאל זיין אידישקייט איבעראל, עניוועי איז איך בין געווען אין ארץ ישראל, מען האט אמאל אנגעטראגן א שידוך פאר מיינס א משפחה, האב איך גערעדט מיט די מאמע פונעם מיידל, מאמע מיטן טאטן. כ'האב נאך נישט געוואלט זעהן דאס מיידל ווייל כ'האב קודם געוואלט וויסן וואט שי'ס אינטו, באט עס האט נישט געשטימט די זעלבע, ס'איז נישט געווען די קאמען דענאמענעיטער צו מיין זון, אבער למעשה איז זי לערנט אין ר' וואלפ'ס בית יעקב און זי איז אן ארקיטעקט, און זי מאכט אין ארץ ישראל האט זי דעמאלטס געמאכט דרייסיג טויזענט דאלער א יאר, ס'איז א מורא'דיגע פרנסה זיצענדיג אינדערהיים, זי גייט קיינמאל נישט אין אפיס, זי גייט נישט זעהן קיין באס, מ'שיקט איר אריין אויפן אינטערנעט און זי שטעלט אויס שיינע. דייעגרעמס ס'איז ביוטיפול און אלעס האט זי געלערנט אין סקול און אז איר מאן דער יונגערמאן מוז זיצן און לערנען און מוז דאך די ווייב זוכן פרנסה איך האב עס אזוי מפליג געווען איך האב דעמאלטס געזאגט אויפן האטליין מען דארף עס דא אויך איינפירן אין בית רחל מען הייבט אן די מעשה די רבי זכרונו לברכה די רבי האט געלעבט מיט פערציג יאר צוריק און חוץ פון דעם איז למשל סאטמאר אין מאנסי האט זיך שוין געבויגן אז די קינדער גייען דארטן יוניפארם, און אויך חיים שיע האט זיך געבויגן ער איז געגאנגען אויף אזא אסיפה וואס מען האט געזאגט סאטמאר זאל נישט גיין, יעדער טוט וואס ער וויל, מען זעט אז ס'פעלט אויס פעלט עס אויס. בקיצור איז רעבעצין שרה שנירער ווען זי האט געגרינדעט בית יעקב, ס'איז דא א בוק וואס זי האט געשריבן פונקטליך איר גאנצע שיטה. איז איר שיטה געווען אז מען שטעלט אויף א בית יעקב אז מיידלעך זאלן זיך אויסלערנען א פאך, אזוי האט זי געשריבן בפירוש, מען מוז זיך אויסלערנען א פאך ממילא צו קענען זיין א אידישע טאכטער און זיך קענען פירן א גוטע שטוב, איך ווייס ווען איך בין געווען יעצט מיט צוויי יאר צוריק אין ארץ ישראל איז געווען אזוי, מען האט מיך געבעטן אז איך זאל אנהייבן שוין אויסצושטעלן געוויסע. חלקים פון מיין ספר, האט מען דאך געפרעגט, האב איך געפרעגט ווער מאכט עס, האט מען געזאגט ס'איז דא מכון, דא אזאלכע מכונים וואס זיי מאכן עס, און נאכדעם איז דא פרויען, אבער דו גייסט נישט זען דא פרויען, נע נע נע נע נע, ס'איז נישט קיין סאטמארע מעשה, ס'איז נישט קיין וועבערמאן סטארי, דער מאן קומט אריבער צו דיר ווי דו שטייסט איין, און דו געסט אים דעם חומר, אלעס ווערט דאך אויסגעשטעלט ממש, איך מיין ווער ס'ווייסט מגיה צו זיין יעדע זאך איז וואס מ'וויל דאס איז דא א סימן פאר דעם, און.

למעשה איז די אלע זאכן מורא'דיג וויכטיג, פארוואס זאלן א מיידל און א ווייבל נישט האבן קיין פרנסה? און חוץ פון דעם איז דא נאך א זאך, א מורא'דיגע זאך, אז ווען ס'איז א מכת מדינה גיבט מען אכטונג איז עס אזוי אויסגעשטעלט אז ס'קען ארבעטן אינדערהיים, און נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס איז וויכטיג, זאלסט זיך אויסלערנען א זאך, דער קאפ פון א מענטש ארבעט, ארבעט ער אין א פאך, איז ער אן ארקיטעקט, איז ער אן אינדזשעניר, איז סט. ער טוט ער טייפסעטן ספרים האט ער וואס צו טון די פרייע צייטן ווען נישט גייט אים אריין די גאנצע קאפ ראשו ורובו ושולחנו אין סעקס און דאס איז דער חורבן היינט איך זאג דאך די בחורים זיצן אין ישיבה און זיי ברענגען אן א גאנצן טאג ווילסט נישט לערנען גיי זוך דיר א פאך גיי ארבעטן שלעפ באקסעס אבער גיין ליידיג גייט דיר אריין דער קאפ אין זנות. עניוועי, האט שרה שנירער געוואלט אז מ'זאל יא אויסלערנען די אידישע טעכטער. און גראדע שרה שנירער איז געווען אזא קאפ שטיק, אלע רבנים אין פוילן האבן גע'אסר'ט דעמאלטס דעם בית יעקב, מ'האט זיך מיט איר געשלאגן, די רבנים פון אונגערן האבן איר פארשאלטן. און איר ווייסט וואס דער סוף איז געווען? אלע האבן זיך געבויגן, און מ'האט איינגעפירט איר סיסטעם. אונזער רבי די דברי יואל קומען אויף אמעריקע, האט ער עס אויך געמאכט, האט מיר דערציילט הרב הצדיק און הגאון ר' יצחק לעבאוויטש פון וואודרידזש אז דער רבי האט געפאסט צוויי טעג רצופים, ווייל ער האט געזאגט ס'איז א זאך וואס ער האט עס נישט געזען אינדערהיים און ער איז נישט נשמה, ס'זאל נישט ארויסקומען שלעכט מיט אים, איז למעשה האט זיך יעדער געבויגן, מען לערנט מיט די מיידלעך אלעס, אקעי אין סאטמאר לערנט מען נאר דעם נביא אויף אידיש, און אין אנדערע פלעצער לערנט מען עס אינעווענדיג, אבער מ'האט זיך געמוזט אראפבייגן, און זי האט געווינען די מלחמה, זי זיצט שוין אויף יענע וועלט און זי ווייסט אפילו נישט וואסערע מורא'דיגע מלחמה זי האט געפירט און וואס זי האט געווינען, זי האט געראטעוועט גאנץ כלל ישראל ביז משיח קומט. עניוועי, איז אין דעם מועצת גדולי התורה איז געווען דארטן א מיטינג, און זיי האבן געזאגט מען טאר נישט אריינלאזן אז ס'זאל זיין אזא זאך ווי מען זאל לערנען מיט די מיידלעך, און זיי כאפן נישט אז רוב צרות קומען ווייל זיי זענען נישט אויסגעשולערט און ס'איז נישט דא קיין פרנסה, גמרא זאגט כל מריבה שיש לו בתוך ביתו של אדם אינה אלא בשביל עסקי ממון, און ממילא אז דאס מיידל איז ביזי מיט עפעס, און אפילו דער בחור, איך האלט איך זאג שוין לאנג ר' אהרן דארף מאכן א כיתה ד',

און נאכדעם די רעבעס האבן נישט קיין פראבלעם אויך נישט ווייל זיי שנארן דאך געלט ביים עולם, זיי ווייסן וואס א יונג פארפאלק גייט דורך ביז מען שטעלט זיך אויפן פלאץ, מען רעדט שוין נישט די דירות, מען רעדט שוין נישט די אלע זאכן, מען רעדט בכלל יעדן טאגעדיגן אויסגאבע קאסט, די רענט קאסט צוויי טויזנט דאלער און דער אינגערמאן מאכט פֿיר הונדערט דאלער און אז ער איז א גוטער ארבייטער איז פֿינף הונדערט דאלער, דאס איז די רענט און ווי נאך די אנדערע עקספענסעס און ווי נאך, ווי אזוי פלעגט ר' יום טוב עהרליך זאגן, עפעס פארן בוטשער און עפעס איבערלאזן פארן פיוטשער איז במילא איז דארף מען באמת טוהן דאס אז זאלן ביידע ארבעטן אז די פרוי קען האבן די קינדער אינמיטן זיצן אינדערהיים און מאכן וואס זי דארף מאכן. זענען אנגעקומען די מועצת גדולי התורה די דר'ערדליגער'ס וואס זיי האבן נישט קיין דאגות קיין פרנסה זיי ווייסן נישט פון קיין צרות זיי גנב'נען דארטן פון די קאסע געלט זיי טוען כל דבר אסור און זיי זאגן ניין מ'טאר נישט מיט די מיידלעך לערנען ווייסטו וואס האלט זיך דא קוק וואס איז געשען, האט ער געזאגט, אונז האמיר אזויפיל דראפאוטס, דאס קומט אויך פון דעם אז ס'איז דא קלוגע מענטשן וואס זיי קענען נישט זיצן איינגעלייגט א גאנצן טאג. איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן ציבור, אונז האמיר נישט קיין רבנים, די רבנים האט היטלער געהארגעט. אונז האמיר נישט גדולי הדור, אונז האמיר גדלים, אזאלכע גדלים וואס ווען מען קוועטשט זיך אויס און מען ווישט זיך אפ מאכט מען אן אשר יצר, אלע, אויף אלע קענסטו היינט מאכן איין גרויסן אשר יצר. מ'האמיר גדלים, און אונז האמיר א דעת תורה מיט אן אלף. קומט אן א איד ווי וויענער רב וואס ער דארף זיין אן ערנסטער רב פון א קהילה, זאגט ער מיר אז משה אלי' טייטלבוים מוז אראפגיין פון דעם האטליין ווייל ער האט עפעס מיט זיין טאטן ביזנעס, מוז איך אים אראפנעמען. שעים אן יו וויענער רב. כ'האב געמיינט ביסט קלוגער פון דעם, דו האסט געוויסט אז איך האלט נישט מיט מיט די אלע פאליטיקס, דו האסט מיך נישט געהאט וויאזוי אינפלוענסן אז מ'זאל אים אראפנעמען. און ער זעצט זיך אראפ און זאגט איך געב דיר א בריוו אז מען קען גיין צו די פאליס, אדער איך געב דיר א בריוו אז ס'איז נפרץ די משכב זכר, מען טאר נישט לאזן קינדער און בחורים גיין אין מקווה, ווען דו געסט עפעס פאר מיר צו מיין מלחמה קען איך פארשטיין אז דו בעטסט פון מיר עפעס, נישט וואס איך וואלט דיר עפעס נאכגעגעבן ווייל איך ברויך ענק היינט נישט האבן, אבער גיין זאגן נעם אים אראפ און איך בין דעת תורה, דאס איז ניבול פה מיט מינות וכפירה. די ווערטער און די זעלבע און די רבי זכרונו לברכה. עניוועי, איך האלט אז סאטמאר דארף זיך יעצט זייער שטארק אריינלייגן אין דעם, מען דארף אנהייבן צו לערנען די מיידלעך געוויסע פאכן, אין די בית יעקב'ס דא לערנט מען שוין, ווייל זיי האבן נישט צו טון מיט גדלים אין ארץ ישראל, גדלים איז למעשה דארף מען טאקע דארט אין ארץ ישראל אויכעט אנפייפן די מועצת גדולי התורה, בסך הכל אמאל איז געווען מועצת גדולי התורה וואוילע אידן. היינט איז מען געבליבן מיט ישראל האגער המצרי ר' משה לוזין, איך האב ענק שוין געזאגט, עס וועט זיך הערן ביים שיעור די וואך. אונז ווייסן מיר אז דער אייבישטער האט באשאפן א מענטש און פון אדם און האט פון דעם באשאפן חוה. יעצט די גוים האבן דאך זייער טיערי פון עוועלושען אז מענטשן קומען פון מאנקיס, יעצט. א מענטש קומט נישט פון א מאנקי ווייל דאס איז אונזער אמונה שלימה אז דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטש אדם הראשון געווען יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא אבער איין זאך וואס איך האב פעסטגעשטעלט וואס דאס איז יא אמת אז מאנקיס קומען פון מענטשן דאס האב איך פעסטגעשטעלט ישראל האגער המצרי פון ארץ ישראל און ישראל האגער המצרי פון אמעריקע דאס איז מאנקיס וואס זענען געקומען פון מענטשן די טאטעס זענען געווען מענטשן און זיי זענען מאנקיס אמאל פרעגט א טאטע א זון וואס האסטו געלערנט אין סקול זאגט ער דעדי איי לערנד אז. יומען ביאינגס קעים פראם מאנקיס, זאגט ער, ליסען איי דאנט נאו ווער יו קעים פראם, איי קעים פראם א יומען ביאינג, אזוי זאגט דער טאטע פארן זון, איך ווייס נישט פון ווי דו קומסט, איך קום פון א מענטש, עניוועי, די גאנצע מועצת גדולי התורה זענען נישט מאנקיס זיי זענען געקומען פון מענטשן, אפאר מענטשן וואס מ'האט אריינגענומען דארטן, צו לאגער האט מען אריינגענומען ווייל זיין טאטע איז געווען א גרויסער פירער דארט, מ'האט אים געאפערט ער זאל מאכן דעם סיום השס אויף זיין טאטן פאר טויזענטער מענטשן, האט ער נישט געוואלט ווייל מאטעלע מיטן באטעלע דא אין מאנסי עט זיין ברוגז. מאטעל האט דיר נישט געגעבן א דזשאב ווען דו ביסט געגאנגען אכצן יאר אין גלות, דו האסט דיר געמוזט צאמשטעלן פאר דיינע קינדער חתונות, ביסט געגאנגען פאר ניקלס און דיימס, מאטעל האט דיך אין דער ערד, און דו האסט אים אויך האבן אין דער ערד. האט ער געגעבן סופארט דערפאר? עניוועי, דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט, יעצט קומט א גאנצע א לאנגער שיעור און הערטס עס אויס, און יעדער זאל טון קאנסטראקטיוו, מען זאל וואטשן די קינדער און מען זאל לאזן די קינדער לערנען א פאך, און מען זאל זיך אויספייפן פון די אלע רבנים, ס'איז נישט דא קיין רבנים, היטלער האט זיי אלע געהארגעט. כ'האב געוואלט נאך צולייגן נאך א קלייניקייט אויך, ס'איז ארויסגעקומען יעצט א ווידיאו פון ר' שמואל קאמענעצקי, ער האט שוין אמאל געגעבן אונז א ווידיאו אז מ'זאל גיין צו די פאליס, שפעטער האט ער צוריקגעצויגן. די אלע רבנים זענען דאך אזאלעכע היפעקריטס פארברעכער. נאכדעם איז דא פון דעם דאקטער פעלקאוויץ, דאס איז א פארברעכער, ער האט געזאגט דרייסיג יאר צוריק האט מען אים גערופן און ער האט גערעדט וועגן דעם טשיילד סעקשועל אביוז, האט מען אים מער נישט גערופן, ער האט געקענט באשטיין מען זאל אים נישט רופן, ער האט דאך זיין פרנסה. עניהאו שמואל קאמינעצקי זאגט זייער א שיינעם ספיטש מיט דאקטער פעלקאוויץ, ס'איז אויף ישיבה ווארלד דאס, איך וועל עס ארויפלייגן ביי מיר אויפן בלאג אויך בלי נדר, רעדט ער דארט מגלה טפח ומכסה טפחיים, ער רעדט אז א אינגערמאן זיצט א גאנצע זומער אליינס ער זאל וויסן ער האט א פעמילי און ער קומט ארויס צו זיין ווייב און די ווייב האט גארבעט שווער פארשטייט זיך געגאנגען שווימען און זי זיצט אויפן ניו גייט א גאנצען טאג מען דארף נישט קאכן מען דארף נישט באקן ס'איז א מחיה די קינדער זענען גענומען קער, און דער אינגערמאן זיצט דא און פלאגט זיך ווי א משוגענער, דארף ער וויסן, דער אינגערמאן, שטעל דיר פאר ווי דאס האלט אז דער אינגערמאן דארף וויסן אז ער האט א ווייב און ער דארף רילעיטן צו איר, כ'וויל דיך עפעס פרעגן, דו רשע שמואל קאמענעצקי, ווען העסטו שוין רעדן אפן? נאכאמאל, נאר צו צולייגן די זאך, זי זיצט דארט, זי איז מזנה ביינאכט, זי גייט דארטן אין טיאטערס, און זי האט די מילקמען עט די דור פארטאגס. ער זיצט דא און זיי גייען אויף אזאלכע שווים קלאבס, ס'איז דא א אינגערמאן ער איז געווארן פריי, דרייט זיך היינט איבעראל ווי מ'טאר נישט, זאגט ער מיר נחום, כ'על דיר געבן יעדע נאכט פיקטשערס ווי איך טרעף אינגעלייט, ס'איז דא דא א שווים קלאב זעקס שטאק הויעך, מ'גייט דארטן נוד בעדינג, מיקסד, מענער מיט פרויען. און עס זיצן דארטן פערציג פופציג אינגעלייט יעדע נאכט, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? און קודם כל קאסט עס אריינצוגיין אויכעט מסתם דרייסיג פערציג דאלער, און אויף דעם איז דא געלט? לעטס טאלק אפען, וואס דארפסטו צו באהאלטן די גאנצע זאך, ער פארט אוועק, זי פארט, מיט וואסערע רעכט האט א יונגערמאן צו זיצן דא אליין א גאנצע וואך, און א ווייב זיצן דארט אליין א גאנצע וואך? ס'איז דא זנות א גאנצע צייט, ס'איז דא זנות אין וויליאמסבורג, ס'איז דא זנות אין בארא פארק, ס'איז דא גרישות, ס'איז דא אשת איש זונה. יעצט יעדע פרוי דארף וויסן אז דו לאזט איבער דיין מאן, זאלסטו וויסן טאמער זינדיגט ער איטס יור פאלט ווייל דו דארפסט אים היטן. יעצט די שפראך ווי קאמענעצקי אין די ווידיאו מיט פעלקאוויטץ, דאקטער פעלקאוויטץ האט מען קיינמאל נישט גערעדט, נאר איך רעד שוין דערפון זיבן אכט יאר, און דער עולם הייבט שוין אן אביסל ווי מען זאגט צו זעהן וואס דא גייט פאר. איך וויל זאגן נאכאמאל יעדע פרוי, ווען דו לאזט איבער דא דיין מאן און ער גייט זינדיגן איטס נאט היז פאלט. ער איז א וויקטעם אוו די סירקעמסטענסעס ענד דערס נאטינג בעטער דעט הי קען דו ווייל ער מוז עפעס טוהן און ער קען זיך נישט אויסרייבן אזוי ווי ער האט געטוהן ווען ער איז געווען א בחור ענד דעטס וואט יו שוד רימעמבער איך וויל מיט דיר רעדן אופען פוינט בלענק ער זינדיגט ער גייט מיט שיקסעס ער גייט מיט גוים ער גייט אין געי בארס און אין געי בעטס און איבעראל ווי עס איז נאר דא ס'פעלט נישט ער זאגט מיר דער וואס איז נעבעך א אפגעפארענער זאגט ער מיר ס'איז דא די גרויסע הייוועיס ווען מ'פארט אויף פילאדעלפי און ווען מען פארט אויף וואשינגטאן מען פארט דא און דארט און דא אלץ אזאלעכע ס'הייסט וויט א העפי ענדינג וויטאוט א העפי ענדינג וויט א העפי ענדינג מיינט אז נאכדעם וואס מען געט דיר א מאסאזש מען גייט דארט אריין פאר הונדערט דאלער א מאסאזש מיט אלע פרעגרענסעס נאכדעם איז די וואס געט דיר די מאסאזש איז מזנה מיט דיר דאס הייסט א העפי ענדינג און נאט א העפי ענדינג הייסט אז דו טוסט אליינס, זי איז נישט מזנה מיט דיר, זי מאכט דיך נאר, זי רייבט דיך לעבן דעם פלאץ, און ממש זי רירט נאר אן שיער דעם אבר, און נאכדעם קומסטו אליינס צו צו זרע לבטלה, לאמיר לאמיר לעטס טאלק אפען, לאמיר נישט מער באהאלטן דעם אמת, רבותי נאובאדי איז מעיד אוט אוו ראבער, אזוי האט רבי אהרן געזאגט, לאז דא דיין מאן. ס'אינגאנצן דא צוויי דריי טאג צו א וואך וואס מ'זיצט אין קאנטרי, דער אפגעפארענער איז א היימיש יונגל נעבעך, ער ווייזט מיר פיקטשערס פון יונגעלייט, ס'איז אנבעליוועבל וואס ס'גייט פאר, יעצט כ'וואלט געדארפט האבן א פרוי וואס זאל מיר ווייזן פיקטשערס וואס טוט זיך אין די קאנטרי מיט די ווייבלעך, ס'וועט נאך קומען אויף דעם אויכעט. ווייל ס'איז שוין נאך דא צו וועם צו רעדן, סאו מאכט מען א גאנצן שמועס און מ'רעדט פון די זאך ארום און ארום און ארום און יו דאונט טאלק סטרעיט. דאס ארויספארן אין קאנטרי איז געהעריג זנות. אין די צייט פון חז"ל ווען מ'זאל מאכן אזא זאך אז מ'מוז איבערלאזן די ווייבער אויף א גאנצע וואך, איך ווייס עס וואלט געווען מ'וואלט גוזר תענית געווען מ'וואלט געטון אלעס אין די וועלט. און דא טוט מען עס אליינס ווייל דער אינגערמאן איז צופרידן, און נאכדעם וויל איך זיי זאגן נאך א זאך, און פארן זומער האבן צו מיר געוויינט אינגעלייט ס'קאסט צען טויזענט דאלער א זומער, אזויפיל קאסט און זיי האבן עס נישט, און זיי וויינען זיי האבן נישט פארן רענט, ס'קען נעמען א פרוי א חוצפה ארויפצולייגן זיך אויפן מאן מיט אזאלעכע עקספענסעס, ס'איז אנבעליוועבל, דער מאן קריגט א נערוון בראך, ס'דא אסאך אינגעלייט וואס זענען אראפ פון וועג שטילערהייט, זיי האלטן נישט קיין שבת, זיי לאכן שוין פון אלעמען וואס מ'האט זיי געלערנט אין אידישקייט. זאגן זיי מיר ס'איז געשען ווייל זיי האבן נישט געקענט נעמען אזא טייט קאמיוניטי וואס אלעס קאסט גרויס געלט און למעשה האמער עס נישט צו באצאלן סאו ס'קומט א פוינט וואס זיי ווילן סליפן אוועי און אלע רבנים זיצן שטיל ווייל זייערע קינדער האבן כ'האב ענק שוין געזאגט אונז האמער א באנגעלאו למשל ס'איז נישט דא קיין פלאץ אז מ'זאל ארויסברענגען דארט קינדער ס'איז נישט דא פארוואס ווייל ס'איז נישט דא גענוג פלאץ די רבנים יעדעס יאר ווען זיי מאכן נאך א קינד בויט מען צו נאך א בעדרום און ווען זיי מאכן חתונה בויט מען צו נאך צוויי בעדרומס. שטייסט? סאו רבותי, ליסן, אז עטס וועטס אנארבעטן א חורבן וועט עס בלייבן ענקערס, ענד דאונט קאמפלעין טו עניבאדי. שוין יעצט וועמיר צוגיין צום שיעור. ס'איז דא דריי סדרות, קורח, חוקת, בלק. קורח שטייט די קוף פון אנפאנג, און חוקת איז עס אינמיטן, און בלק איז עס צום ענדע. פארוואס? ווייל קורח איז געווען אן ערליכער מענטש, חוקת איז מטהר טמאים מטמא טהורים. שטייט עס אינמיטן די קוף, און נאכדעם איז דא בלק שטייט עס צום סוף די קוף, ווייל די סוף גייט ארויסקומען פון בלקן קומט דאך ארויס מלכות בית דוד, כ'האב שוין געזאגט א גאנצע אריכות שבועות דעם גאנצן השתלשלות, איז על כל פנים אמאל זעט א מענטש אז ס'גייט פון אים ארויסקומען גרויסע זאכן, דאס איז געווען דער חטא פון קורח, לאידך גיסא געפינען מיר אונז א מורא'דיגן פסוק. פרשת בלק די וואך. דאס איז אין שביעי, דאס איז קאפיטל כ"ד, פסוק י"ד. ער רעדט זיך אויס צום הארץ, איך האב דיך געדינגען אז דו זאלסט מיר שעלטן די אידן, האסטו נישט נאר נישט געשאלטן, דו האסט זיי נאך געבענטשט. האט ער אים גענטפערט אזוי, דער בלעם זאגט פאר בלקן, ועתה הנני הולך לעמי, איך גיי צוריק צו מיין פאלק, לכה איעצך, איך האב דיר געגעבן אן עצה, את אשר יעשה העם הזה לעמך, וויאזוי מ'וועט קענען מאכן דאס אידישע פאלק פאר א גוי'איש פאלק. ווען וועט עס אבער זיין באחרית הימים? דעם טייטש זאגט דער הייליגער אר"י הקדוש, וועגן דעם האט דער אייבערשטער נישט מוחל געווען און ער האט אים געהייסן אז מען זאל אים הרג'נען מיט אזא מיתה משונה, פארוואס? ווייל פאר דיינע פארשטינקענע פאר טאלער וואס דו באקומסט דא, גייסטו אומברענגען כלל ישראל? גייסט געבן אזאלעכע ביטערע עצות? ער האט דיר דאך געבעטן זאלסטו שעלטן, נישט געבן אזאלעכע עצות, און דער אייבערשטער איז אויף דעם מורא'דיג ברוגז געווען, פארשטייסט? און למעשה איז דא אזוי איז אויכעט נישט יעצט האט ער וויי געטוהן פאר אידן נאר שפעטער ווען איז דאס דאס איז היינט היינט ליידער איז די אינטערמערידזשעס איז אזא אזוי מוראדיג גרויס סאיז אזויפיל אינטערמערידזשעס דא היינט ביי כלל ישראל און דאס איז נעבעך די בנות מואב עניוועי. איך האב געוואלט זאגן, די וואך שבת גייט זיין א תענית, זאגט דער שבת כ'געב דיר נישט אוועק פאר עצבות, למשל קומט יום כיפור דאס איז דאך שמחה, ס'איז מען האט מורא פארן יום הדין אבער ס'איז דאך דאך שמחה, מען טוט זיך אן זויבער מיט אלעם, מען גלייבט דער אייבערשטער וועט מוחל זיין, איז זאגט דער שבת אז יום כיפור פאסט מען, זאל מען פאסטן תשעה באב. קומט שבעה עשר בתמוז, תשעה באב איז עס איז א גרויסע פראבלעם ווייל מען דארף דאך פאסטן, אבער לאידך גיסא שבת דארף מען עסן, דער שבת איך געב נישט אויף מיין עונג שבת, ווען מ'איז בעצבות גיב איך נישט אויף, שבת ברענגט שמחה, עוז וחדוה במקומו, על כל פנים, כ'האב געוואלט זאגן, איך זאג אלץ פאר די תעניתים. מען דארף זייער אבאכט געבן אז מען זאל חלילה נישט פאסטן טאמער מען טאר נישט, און בפרט נאך די יאר איז עס נאך א נדחה אויך. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאכן, ווען א מענטש איז קראנק און נעמט מעדיקעישאן זאל ער קודם פרעגן דעם דאקטאר, און אז די דאקטאר זאגן ער זאל עסן זאל ער פרעגן דעם רב, און די רב זאל האבן שכל צו זאגן ער זאל טון וואס די דאקטאר הייסט, און ממילא הכל יבא על מקומו בשלום. שוואנגער פרויען, פרויען וואס האבן געבוירן. קינדער זענען זיכער פטור פון צו פאסטן. טאמער וועט זי מפיל זיין וועגן דעם וואס זי פאסט איז זי סתם א רוצח'טע. ס'איז פונקט ווי וואלסט גענומען דיין קינד וואלסט אים דערווארגן און געהארגעט. דזשאסט ביקאוז ער איז נאכנישט דא אויף די וועלט מיינט נישט אז ס'הייסט נישט קיין רציחה. על כל פנים די חיות, דאס לעבן פון א מענטש איז ווען ער הייבט אן צו ווערן א קינד. און די גאנצע ניין חדשים האט ער א דין ווי א לעבעדיג קינד. על כל פנים, מ'זאל זייער וואטשן. און אויכעט. ס'איז דא אסאך מענטשן, ס'איז דא בחורים וואס זענען שוואך, ס'איז דא מיידלעך וואס זענען שוואך, ס'איז א נדחה, אז דו ברויכסט א היתר זאלסטו בעטן א היתר, יעצט זאלסט עסן געהעריג, ס'איז דא נישט דא אזוי ווי יום כיפור מ'עסט פחות משיעור, ס'איז אדער מעג מען עסן אדער טאר מען נישט, און זאלסט זיין זייער געווארנט אז זאלסט נישט זיין פרום, אמאל מאכט זיך א מענטש וואס נעמט מעדיקעישאנס וויל ער נישט נעמען די מעדיקעישאנס ווייל מ'דארף צונעמען וואסער, ווייל מ'דארף עס נעמען נישט אויף ניכטער מאגן. ס'איז אלץ זאכן וואס מען מוז טוהן, טאמער מוז מען מוז מען עס טוהן, און אז מען טוט עס נישט נאכדעם כאפסטו א סטראוק, האסטו דיך אליינס געהארגעט, דער אייבערשטער וועט פון דיר מאנען די אלע יארן וואס ער האט געוואלט אז דו זאלסט זיין אן עובד השם און דו האסט עס נישט געטוהן, סא זיי נישט קיין חכם, אל תצדק הרבה ואל תרשיע הרבה, ווער מיר נישט צו קלוג און ווער מיר נישט צו פרום. יעצט איינער האט מיך אמאל געפרעגט, דער דאקטער זאגט אים אז ער טאר נישט פאסטן, און דער רב זאגט אים ער זאל יא פאסטן. איז וועמען ער זאל פאלגן האב איך אים מסביר געווען אזוי, באמת דארף מען נישט האבן צו דעם א רב, די דאקטער האט דיר געזאגט איז עס הונדערט פראצענט אין ארדענונג, שולחן ערוך שטייט אפילו ביי יום כיפור מען פרעגט דעם רופא, מען פרעגט נישט דעם רב, דעם רב פרעגט מען נאר ווייל מען מוז דאך זען די רב זאל האבן פון וואס צו לעבן, איז אז מען וועט אים געבן א טשעק און ס'וועט נישט זיין אויף וואס, וועט ער דאך עס נישט וועלן אלס א מתנת חינם, איז טוט מען אים א טובה אז מען פרעגט אים. אזא שאלה אויכעט אמאל צומאל צומאל. אבער ווען ס'איז דא א מחלוקת דער דאקטער מיטן רב איז דער דאקטער גערעכט, דער רב איז נישט קיין מומחה, דער רב פארשטייט נישט צו דעם, דער רב איז א נואף, א חזיר, ער קען וואוינען מיט א שוועגערין, די מעדיצינען פארדרייען אים. אויב ס'קען פארדרייען א רב אז ער קען וואוינען מיט א שוועגערין, פון וואנעט ווייס איך יעצט אז ער האט נישט גענומען די זעלבע מעדיצין און ס'האט אים פארדרייט דעם קאפ? דער דאקטער זאגט אז מ'מוז עסן און דער רב זאגט אז נישט, קען זיין ווייל די מעדיצינען זענען פארדרייט. סאו וויל איך דיך אויסלערנען דעם כלל. ווען די רב קריגט זיך מיטן דאקטאר איז די דאקטאר גערעכט, די רב איז עפעס א מעדיקעל דאקטאר, ער איז אמאל געגאנגען אין סקול, ער ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך, ער ווייסט וואס די סייד עפעקטס זענען, ער קען דאך נישט ליינען אפילו א בוק אויף ענגליש וואס אין די צווייטע קלאס ליינען קינדער, סאו איינער האט מיך געפרעגט, ער זאגט ער האט אן ערנסטן פראבלעם ווייל די רב האט אים גע'פסק'נט אז אפילו דער דאקטאר זאגט אזוי, ס'איז נישט געווען יום כיפור, ס'איז געווען, ס'איז אפילו נישט געווען עשרה בטבת וואס דער הארב, דער פאסט איז זייער הארב ווייל ס'שטייט.

בלאד פרעשור, פאר קאלעסטעראל, פאר די אלע זאכן, זייער דעינדזשערעס, ס'איז גענוג אז דו וועסט פאסטן און נישט אין א נדחה, און ס'איז גענוג אז דו וועסט פאסטן יום כיפור און תשעה באב, פארשטייט זיך אויב די מעדיקל דאקטער זאגט אז דו זאלסט נישט פאסטן, און איך זאג דאס אן פאר יעדן תענית, מילא זאג איך עס אן יעצט אויך, איך וויל נישט זאלסט האבן חלילה א דורכפאל, וועסט כאפן נאכדעם א סטראוק אדער א הארץ אטאק, וועסט בלייבן א בורדן פאר די פעמילי, און נאכדעם וועט זיין יענער חרבן, און למעשה דער אייבערשטער.

פון שבעה עשר בתמוז וואס דאס איז א נדחה, אבער ס'הייבט זיך נישט אן ביינאכט, ס'הייבט זיך ערשט אן אינדערפרי. יעצט כאטשיג פאסטן פאסט מען נישט נאר אינדערפרי זונטאג אינדערפרי, אבער אלע מנהגים און די דינים פון בין המצרים הייבן זיך שוין אן פון די נאכט פון שבעה עשר בתמוז, דאס טייטש פון פרייטאג צו נאכט. יעצט אין שולחן ערוך ווערט געברענגט אין נאמען פון דעם חיד"א אז אזא פאל וואס די תענית איז נדחה איז ביינאכט, איז דאך זיכער אסור אלע זאכן וואס מען טאר נישט טון די דריי וואכן, ווייל מוצאי שבת איז דאך שוין י"ח. יעצט איז דא אינטערעסאנטע אליהו רבה אין סימן תקס"ג סעיף קטן א', אז מען זאל נישט עסן ביי נאכט צו דעם תענית מער וויפיל מען איז צוגעוואוינט צו עסן, פארוואס? ווייל טאמער נישט וועט די תענית נישט העלפן, ווייל די מותרות וואס ער האט זיך אנגעגעסן דאס וועט אים האלטן אז ער זאל נישט פילן דעם תענית. יעצט, אויף דעם אליה רבה האב איך אמאל געזאגט אז ס'איז דא וואס זיי מאכן די צום קל, די זאכן, ס'איז א גאנצע שאלה צו דאס הייסט געפאסט יום כיפור, ווייל בעסיקלי איז דא אן אליה רבה וואס דער אליה רבה האלט אז מ'טאר נישט עסן צו פיל ביינאכט ווייל ווען נישט וועט עס נישט הייסן אז ער האט געפאסט בייטאג, און דער באר היטב, סימן תקס ח סעיף קטן ב, ברענגט עס צו בשם חסד לאברהם. יעצט, דער בוטשאטשער רב אין מהדורא תניינא סימן תקס ח שרייבט אויף דעם. וואס דער חסד לאברהם זאגט אז מען זאל נישט צופיל עסן, זאגט ער דאס איז נאר ביי תענית פון תשובה וואס מען פאסט זיך מצער צו זיין, אבער ביי תענית ציבור וואס די עיקר איז דאך אז מען זאל פאסטן ווייל מען זאל קענען מתבונן זיין פארוואס מען פאסט און אז דער אייבערשטער וויל מען זאל און מען זאגט. זיך פארבעסערן, איז זאגט ער אז דעמאלטס איז בעסער אז מען זאל יא עסן, פארוואס? ווייל ער ברענגט צו די שערי תשובה לרבינו יונה, שערי תשובה ברענגט אפאר טעמים פארוואס מען מוז עסן דעם ניינטן, דאס טייטש ערב יום כיפור, זאגט ער כדי להכין כח, מען זאל זיך צוגרייטן כח. יעצט אין אמת מעג מען עסן און טרינקען ביזן עלות השחר טאמער ער איז נישט געשלאפן, אז ער דרימלט אביסל מיינט נישט אז ער איז געשלאפן, טאמער איז ער אבער געשלאפן טאר מען שוין נישט עסן אפילו שטייט אויף אינמיטן די נאכט, נאר אז ער האט זיך אויסגענומען פארן שלאפן אז ער וועט נאך עסן פארן עלות השחר. אזוי שטייט אין סימן אין שולחן ערוך סימן תקס ד' סעיף א' אין די משנה ברירה סעיף קטן ב' און סעיף קטן ו'. יעצט די משנה ברירה זאגט אין סעיף קטן ג' אז אויב איינער שלאפט איין אינמיטן די סעודה איז מעג ער ווייטער ענדיגן ווייל ער האלט דאך אינמיטן א סעודה ס'נישט שייך ער זאל זיך אויסנעמען ער איז איינגעשלאפן. יעצט די שער הציון דארט אין סעיף קטן ג'. זאגט ער אז אפילו די שלאפן איז נישט געווען בתוך הסעודה, נאר פאר ער איז געגאנגען עסן, אזוי ווי ס'איז דא אסאך מאל אז א מענטש געט א דרימעל איין נאכדעם שטייט ער אויף צו עסן, און האלט פארן עסן מעג ער ווייטער עסן ווייל דורך דעם וואס ער איז געשלאפן האט ער זיך נאכנישט אפגעטון פון דעם עסן, אבער ער פירט אויס אז המחמיר על עצמו בישן תוך הסעודה קדוש יאמר לו, און דער אמת איז דער טור ברענגט צו בשם הראבד, סיי ער האט געענדיגט די סעודה און ער איז געגאנגען שלאפן, סיי ער האט נישט געענדיגט, טאר ער נישט ענדיגן. און דער בח זאגט אויף דעם אויכעט אז המחמיר קדוש יאמר עליו. יעצט, לכתחילה דארף מען זיך אויסנעמען אויפן טרינקען אז מען וועט נאך טרינקען אויכעט, אבער טאמער ער איז צוגעוואוינט אז ווען ער שטייט אויף אינדערפרי טרינקט ער, מעג ער דא טרינקען. יעצט, מצד הדין, פארן דאווענען טאר מען נישט עסן א האלבע שעה פארן עלות השחר. וואס טאר מען נישט עסן? מען טאר נישט עסן אזוי גרויס ווי א כביצה פת, אדער מזונות, אדער מען טאר נישט טרינקען יין המשכר, אבער ווייניגער פון דעם מעג מען יא, און די זעלבע אויך פיירות און סתם משקין איז מותר. יעצט אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אז איינער שטייט אויף אפילו תיקון חצות טאר ער שוין נישט עסן ביז אינדערפרי נאכן דאווענען. כ'וואלט זאגן בכלל וועגן אויספאסטן, די אלע תעניתים וואס איז מדרבנן דארף מען נישט ווארטן אויף רבינו תם. ווייל אונז פסק'ן מיר די כללות ביי דאורייתא'ס איז מען מחמיר ביי דרבנן איז מען מיקל ווי גענומען שבת איז מען מחמיר אבער די אלע צומות זענען דרבנן פארשטייט זיך אז תשעה באב איז זייער הארב ווייל ס'איז אזוי ווי יום כיפור און יום כיפור אליינס איז אויכעט מוראדיג הארב ווייל דאס איז א דאורייתא סאו דער עולם זאל וויסן ס'איז הייסע טעג.

דער אמת איז מ'האמיר אסאך צו פאסטן ווייל אונז האמיר אויכעט פארברענט די תורה יעצט מיט דעם געי מיט די גאנצע געי זאך וואס יעדער האט גענומען געלט און מען האט נישט געטוהן גארנישט און ס'איז אויך הובקעה העיר נעבעך והעמיד צלם בהיכל אזוי שטייט אין רמב"ם פרק ה הלכות תענית הלכה ב'. יעצט ווען ס'געפאלט שבעה עשר בתמוז שבת מאכט מען דעם תענית נאך שבת שטייט אין שלחן ערוך אין סימן תק"נ אין סיעף ג אז די טעם איז אקדומי פורענותא לא מקדמי מען מאכט נישט א

און געדענקען, און מ'וועט מתוודה זיין אויף די זינד, אזוי ווי שטייט והתוודו על עוונם ועל עוון אבותם, וועגן דעם עט דער אייבישטער העלפן אז אונז מיר אויסגעלייזט ווערן, וועגן דעם איז יעדער איד מחיוב מפשפש זיין די מעשים און דארף תשובה טוהן, ווייל נישט די תענית איז דער עיקר, די תענית איז נאר די הכנה צו די תשובה, און ס'איז דא מענטשן וואס זיי גייען ס'איז הייס, מ'גייט שפאצירן, מ'גייט שאפינג. דאס איז זיכער נישט וואס דער אייבערשטער האט געוואלט. יעצט ווער ס'ווייסט ער וועט נישט פאסטן טאר נישט זיין א שליח ציבור אין א תענית, און אוודאי נישט ביי מנחה. יעצט מטה משה ווערט געברענגט אין סימן תרצ"ו, כל רודפיה השיגוה בין המצרים דאס איז די איין און צוואנציג טעג די שבעה עשר בתמוז ביז תשעה באב, און דעמאלטס איז געווען זייער שלעכטע צייטן פאר אידן, אין מדרש איכה ווערט געברענגט אויפן פסוק ויאמר אלי מה אתה רואה, ואומר האט ער געזאגט מקל שקד אני רואה, אמר רב אלעזר זאגט רב אלעזר מה סימנו של שקד, וואס איז די סימן פון א שקד, משעה שמציץ, עד שמוציא ציץ, פון ווען מען פלאנצט אים איין ביז ער געבט ארויס די בלום. איז דארט כ"א יום, אזוי אויך פון שבעה עשר בתמוז ביז תשעה באב, דאס איז די ביטערסטע צייט פאר די אידן, באט איך האב ענק שוין געזאגט אין עבודת ישראל, זאגט ער אז כאטשיג מען דארף זיין זייער צובראכן, ס'איז שווערע צייטן, דארף מען אבער דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה, ס'איז אזוי ווי אמאל דער הייליגער מעזריטשער מגיד זאגט אין פסוק כל רודפיה השיגוה בין המצרים, זאגט ער ווער ס'רודפ'ט נאך נאכן אייבערשטן אז ער זאל אים מאכן קעניגן, קען ער אים זייער גרינג טרעפן די טעג. פארוואס? ווייל דער אייבישטער אליינס פילט זיך אויכעט אז מ'האט ארויסגעוארפן זיינע קינדער פון זיין הויז, איז ער אויכעט צובראכן כביכול, איז אז מ'רוידעפט אין די טעג נאך דעם אייבישטן אז מ'זאל אים ממליך זיין, איז דאס א מורא'דיגע זאך, אין דעם שטייט קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, דאס איז די ריכטיגע צייט. אויסער דעם. שטייט אין פרקי אבות פון מעזריטשער מגיד אז די טעג זענען א סגולה אויף די צוקומענדיגע ימים טובים, ווייל די ימים טובים האבן אויכעט אין זיך איין און צוואַנציק טאג, פון ראש השנה ביז נאך סוכות, און ווען מען פירט זיך דא אויף געהעריג איז עס א הכנה, און נאכדעם דא נאך א זאך ווערט געברענגט אז חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיוצא לדרך, ווען א מענטש גייט ארויס אויף א וועג מוז ער געדענקען זיין פרוי. מיט עונה מיט אלעם, און זאגן די ספרים אז דער אייבערשטער איז געווען א יוצא לדרך, ער איז אוועק געגאנגען פון אונז, מוז ער אונז געדענקען, וועגן דעם שטייט אין אלע ספרים אז די דריי שבתים זענען נאך העכער ווי די העכסטע שבת פונעם יאר, סאו לאמיר עס אויסנוצן געהעריג און טון וואס מען דארף צו טון. סאו, יעצט לאמיר גיין ווייטער. מען דארף אבאכט געבן מען זאל נישט גיין אליינס פון שבעה עשר בתמוז ביז תשעה באב פון פֿיר שעה ביז נײַן שעה, אזוי שטייט אין שלחן ערוך, דעמאלט איז שולט אזאלכע שדים, קטב מרירי, ס'איז א סכנה פשוט. יעצט אין אליה רבה אין סעיף קטן מ ג ווערט געברענגט אז מען זאל נישט גיין בין חמה לצל דעמאלס ווען ס'איז צווישן צוועלף און איינס ווען בייטאג ווען די זון גייט ארום, ברענגט דער כף החיים, סעיף קטן ריש ק ח, אז דארט וואו ס'איז דא א זון, גייט דער מזיק דארטן וואו ס'איז דא די זון. און טאמער איז נישט דא קיין זון אין די שטאט, צו כדומה למשל מאנהעטן, די הויכע בנינים ס'איז נישט דא אזוי די זון, גייט ער איבעראל. יעצט זאגט אויף דעם דער אליה רבה, און עס ווערט אויך צוגעברענגט ביים בוטשאטשער רב, אין סוף סימן תקנ א, אז דאס איז נאר דארטן וואו מענטשן געפינען זיך נישט. טאמער איז עס אבער א לעבעדיגע שטאט וואו יעדער גייט, דארף מען נישט קיין מורא האבן, פארוואס? ווייל היינט זענען די זאכן שוין נישט אזוי הארב. יעצט, עס ווערט אויך געברענגט אז מען זאל זיך נישט באדן אין נהרות, ווייל די צייטן זענען זייער מוכן נישט צו קיין גוטע זאכן. שטייט אויכעט אז מען זאל נישט שלאגן א קינד מיט א רצועה. אזוי שטייט אין שולחן ערוך אין סימן תקנ א סעיף י ח און די לבוש. די של"ה הקדוש זאגט אז די סכנה איז זייער גרויס ווייל אפילו ווען מ'שלאגט אים מיט א רצועה פון א שיכן בענדל גייט אריין א שד און ער מאכט עס אזוי שטארק אזוי ווי אן אייזן ער קען חלילה הארגענען דאס קינד. יעצט די בוטשאטשער רב זאגט אויף דעם אז טאמער איז דא א כשר'ע מזוזה דארף מען נישט חושש זיין ווייל די שדים האבן מורא אריינצוקומען דארף מען דאך נאר וויסן צו די מזוזה איז כשר צו די קלף איז געווען כשר צו די סופר האט עס געשריבן כשר און אזוי ווייטער עס שטייט פון אר"י הקדוש מ'זאל מתאבל זיין די טעג ס'איז דא א גאנצע מנין דא ביי די יעקעס ביי אין ווין אז מ'זאגט תיקון חצות בייטאג אויכעט און די אר"י הקדוש זאגט אז די טעם דערפון איז ווייל דעמאלטס ווען ס'הייבט אן די זון אראפצוגיין ס'גייט נוטה לצללי ערב דעמאלטס איז גרויסע דינים און ממילא דארף מען זאגן תיקון חצות און און קלאגן אויפן בית המקדש און אויכעט אז די בית המקדש האט אנגעהויבן צו ברענען נאך חצות דער היכל האט געברענט נאך חצות. חצות דאס איז בייטאג, אפילו בייטאג זאגט מען. כ'האב אויך געוואלט זאגן, איך וואטש דא די קליפס די גאנצע צייט פון דעם מחנך יואלי רוט, ער איז א זון אדער אן אייניקל פון הרב ר' חזקל רוט, ער האט דא די ישיבה, ער האלט אין איין רעדן, דער רבי האט צוגעזאגט וועט ער ארויסשלעפן מיט די בארד און פאות, דער רבי האט צוגעזאגט, דער רבי האט צוגעזאגט, כ'האב ענק שוין געזאגט קודם, בין איך נאכנישט קיין מאמין אין די אלע צוזאגעכצער מיט די עדים כשרים, ווייל חסידים קענען פארקויפן אסאך ליגנט. כ'ווייס ביי אונז האט מען אויך פארקויפט אויף די רעבעס גרויסע ליגיון. און נאכדעם וואס זעהט א קינד? ער זעהט אז ס'איז לית דין ולית דיין, מ'וועט פארן צו ר' נחמנ'ס ציון און ס'וועט זיין אלעס גוט. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, איך רעד די וואך און כ'האב שוין גערעדט פריער ביי א שיעור, אז דארט איז איין שטיק שטופי זימה נעמט מען אזעלכע זיסע יונגע צו שיינע וואוילע קינדער וואס ווילן, זיך משלים זיין אין תורה און יראת שמים, מ'פארקויפט זיי א מעשה א רעבע מיט א ציון. איך פלעג אלץ זאגן פאר מוהרא"ש, דו עסט ליגן אין ארץ ישראל, מאך זיכער אז מען זאל קומען צו דיר. קומט מען כאטש אין ארץ ישראל דארף מען נישט פארן אויף חוץ לארץ. זיי מבטל די אלע מימרות וואס מען זאגט פון ר' נחמן, ווייל איך ווייס נישט וויפיל אמת עס ליגט און וויפיל נישט. ס'איז דא איינער מאטי פראנק, א גרויסער חסיד פון ר' נחמן, ער זיצט דא חדשים, איך ווייס נישט מיט וועם ער שטופט און ער טוט כל דברי איסור, אבער ער זאגט גאנצעטע טעיפס אז מען זאל נישט לאזן, די מענער און ער זאגט נאך מיני זאכן בקיצור און מען זאל נישט לאזן עס זאל פארן אוועק אבער זאגט ער אבער די זעלבע צייט אז צו ר' נחמנ'ס ציון מוז מען פארן קענסט פארן אין גאנץ יוראפ וועסט נישט טרעפן אזויפיל זנות ווי ביי ר' נחמן ביים ציון איז וויל איך ענק זאגן די וואך שטייט ולא ידע איש את קבורתו זאגט דער מדרש איך זאג אייך נאך א מדרש רבה ווייל משה רבינו האט מתעצל געווען און ער האט נישט געהארגעט זמרי בן סלוא ווייל ער האט פארגעסן די הלכה ער האט מתעצל געווען און ער האט פארגעסן די הלכה. האט ער נישט זוכה געווען אז א איד זאל קענען קומען צו זיין ציון, אזוי ווייט איז דער אייבערשטער מדקדק מיט די צדיקים כחוט השערה. יעצט, דער מהר"ל איז מסביר אז משה רבינו'ס ציון איז אזוי הייליג ער איז געווען א מלאך אז ווען מען וואלט ווען דארט געווען וואלט מען ווען אלעס גע'פועל'ט, וואס וואלט ווען געווען ווען מען פועל'ט ווען? עס זאגן אסאך ספרים אז וואלט מען געמאכט פאר א גאט, אזוי ווי יעקב אבינו האט נישט געוואלט מען זאל אים מאכן פאר א גאט, וועגן דעם האט ער נישט געוואלט ליגן אין מצרים. איז למעשה זאגן זיי אבער די ספרים אז טאמער וואלט ער ווען געהארגעט דעם זמרי בן סלוא וואלטן די אלע וואלטן די גוים און אפילו די אידן נישט געוואלט אפילו מאכן א גאט און נאר וואס זיי זאגן אז ס'איז מכפר צו זיין אויף דעם בעל פעור, בעל פעור איז דאך אויך געווען ווייל מ'האט נישט געהארגעט ווען ער הארגעט ווען זמרי בן סלוא און ער און נישט ערווארט אז פנחס זאל עס טוהן וואלט ווען דאס אליינס געהאט א כפרה און ער וואלט נישט געדארפט ליגן דארטן ביים בעל פעור ס'וואלט געקענט ליגן דארטן און דער אייבערשטער וואלט מבטל געווען דעם בעל פעור. איך וויל ענק זאגן, ס'נישט דא נאך אזא בעל פעור, אזא שמוץ און א זנות וואס טוט זיך אפ ביי ר' נחמן, נעמט מען יונגע קינדער און מ'לערנט זיי אויס פאר צום ציון, מ'זאגט נאך אז מ'גייט פאר די זיבן יאהר, דעמאלטס עט מען זיין מיט א ריינע און ווייסע בעקיטשע ביי די חופה. דאס איז אלץ געבעבלט און געיעבלט און געבעכל קודם ווייס איך נישט וויפיל אמת ס'ליגט, און אפילו ווען ס'זאל ליגן דערין הונדערט פראצענט אמת, דארפט עטס פארשטיין איין זאך, דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען זאל מאכן א מצבה, און די אבות האבן געגאסן אויל, שפעטער זאגט דער אייבערשטער ולא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלקיך, זאגט רש"י היתה אהובה בימי אבות, ועכשיו שנאה, דאס זעלבע דא אויך, קען זיין, לאמיר שוין זאגן אז ס'איז אלעס אמת, פיין בין איך שוין מסכים, אבער איך וויל פרעגן איין זאך, נישט בשעת ס'איז דא אזויפיל זנות אין אזא מקום מוכן לפורעניות, כ'מיין, לאמיר זיך אביסל ווי מ'זאגט עווען. מ'נעמט קינדערלעך מען רעדט זיי איין מעשה מ'דארף זאגן הארב אויף תורה הארב אויף יראת שמים און פארן צום רעבינס ציון כ'האב געבעטן אמאל אז זיי דאס מבטל כ'האב געזאגט דו זיי דער נייער רבי מ'עט פארן צו דיין ציון דאס האט ער איבער געלאזט ווער ס'עט קומען דארטן אויסזאגן תהילים מ'עט געהאלפן ווערן מיט א שידוך ער איז מבטיח אבער דאס אז מ'זאל פארן ראש השנה דאס איז ווידער געבליבן.

די שבתון פון עזריאל טאובער. ס'גייט זיין אין די אוסטריען אלפס. ס'קאסט צוויי הונדערט און פערציג פאונט ענגלישע, און ס'וועט זיין א מחיה דארטן. שטעל דיר פאר, קענסט האבן פאר טרי נייטס א האטעל סטעי, און וועסט האבן מיט וועם צוזאמען, מיט א זכר צו מיט א נקבה, ס'וועט זיין א מחיה. שרייבט ער דא, די שלהבת עקספיריענס טאוזענטס העוו בענעפיט ענד קען עטעסט טו די.

אנבעליוועבל! סאו איך וויל זאגן דעם עולם ער איז א מעגא חזיר, מ'טאר אים נישט טראסטן, ער קען אנכאפן פרויען ביי די אפיס ארויפרופן אין האטעלס. נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט שמעון ישראל וואלטער, ער קאלט מיך אפ, און איך וויל איר זאלט הערן דעם טעלעפאון וואס ער זאגט פאר מיר.
יא, א גוט מארגן, א גוט יאר, כ'רעד דא. איז דאס איז דער חשוב'ע איד הרב נחום ראזענבערג וואס פירט אן אזא שיינעם האטליין, הא! איי איי איי איי איי. דא רעדט שמעון ישראל וואלטער, פליז רוף מיך צוריק, דו האסט מיך מורא'דיג באשמוצט אויף דיין האטליין פאר גארנישט און פאר נישט, שופך געווען מיין בלוט פאר גארנישט, פליז רוף מיך צוריק, אויב דו ווילסט זיך דורך שמועסן, אויב דו ווילסט אפשר, איך ווייס נישט, ס'קען נאך זיין אפילו א תקנה פאר דיר, באט אפשר, איך ווייס נישט, מ'וועט זיך דורך שמועסן, אפשר וועסטו מסכים זיין, איך ווייס נישט, רוף מיך צוריק אויב דו האסט אביסל מורא פאר דין וחשבון, אקעי? מיין נאמבער איז טרי פאר סעווען עיט פייוו טרי וואן טרי פאר פאר יישר כח. יעצט איך וויל דיר זאגן א מורא'דיגע מעשה זאלסט וויסן, ס'איז געווען א בעל קורא אין צעלים און ער פלעגט נישט אבאכגעבן א פיי צו א פיי און ער האט געהייסן פישער, צעלימער רב האט אים אלץ געזאגט מוסר מען דארף אבאכגעבן, ס'איז געווען אמאל א ראש הקהל האט געשריגן קולות זאגט ער פארן שוחט און פארן בעל קורא, שבת איז געווען דער זעלבער מענטש, שרייט ער יעדן קראצער וועישט און אין די לינק כאפסטע, און דו האסטע א גרויסן פאזאר און דו האסט עס אויסגעלאזט, נאכאמאל וועסט מאכן א פאזאר וועט מען דיך ארויסווארפן. עניוועי, און דער צעלעמער רב האט אויך געוואלט אז ער זאל פונקטליך מדייק זיין, פרעגט ער דעם צעלעמער רב וואס איז א חילוק א פיי צו א פיי? פרעגט צעלעמער רב דעם איד וויאזוי הייסט איר? זאגט ער איך הייס פישער. זאגט ער און טאמער ס'איז מיט א פיי וויאזוי מאכט עס? זעהסט ער דאך אז ס'איז א גרויסער חילוק. עניוועי, ס'איז דא איינער מיט א פיי, נישט מיט א פיי, ער איז דער מנהל פון תורה ויראה אין סאפ, ער הייסט יאסל פישער, ער האט ארויסגעווארפן א לאנגע צייט צוריק דעם וואלטער, און למעשה איז געווען דא דער טאהשער דיין דער וואס האט אונטערגעשריבן אויף מיר דער. צעדרייטער, איך ווייס נישט ווי ער קומט אריין אין דעם געשעפט, ער כאפט נישט, זיי האבן אים נאר גענוצט וואס זיי האבן אים געברויכט, היינט לאכן זיי פון אים, פרנסה געבן זיי אים ניין. איז בקיצור, איז געגאנגען דער טאהשער דיין און מען האט אים געפרעגט צו מען זאל אים ארויסווארפן, מען האט גובה עדות געווען, לאנדא הייסט ער, דער וואס זיין טאטע האט אפגעגנבעט די גאנצע שטאט מיט געלט, א קרוק א קרימינעל, עניוועי האט ער געזאגט באמת איז דא גענוג עדות מען זאל אים ארויסווארפן, מען האט אים געשיקט ערגעץ אנדערש. ער איז שוין געקומען אויף סאטמאר פון אן אנדער פלאץ, און ער איז געגאנגען אויף א דריט פלאץ, מ'האט אים איבעראל ארויסגעווארפן, מ'האט גובה עדות געווען אז מ'האט אים געטראפן מיט א קינד אראפגעצויגן די הויזן, האט ער געזאגט ער האט זיך באמאכט, האט מען אים געפרעגט נו ווי איז ער זיך באמאכט און וואס קענסטו טון צו דעם פארוואס רופסטו נישט זיין מאמע, נו האט ער געעפנט אן אייגענע פלעי גרופ און ער האט געסטראשעט די מאמע אז טאמער זי וועט גיין און זי וועט אים באגראבן עט ער איר באגראבן, איז געבליבן, אונז האמער עס ערלעדיגט אז מ'איז געגאנגען צו די עי סי עס און די עי סי עס האט זיך אריינגעמישט, יעצט די עי סי עס. די פרוי האט מורא געהאט צו גיין צו זאגן אז מ'האט געטאטשט איר קינד מ'האט מורא געהאט פאר וואלטער. אויף אזויפיל איז געבליבן אז די עי סי עס האט באקוקט דאס פלאץ און זיי האבן עס אפגעשפארט ווייל ס'האט נישט געמיט די ריקווייערמענטס. און מ'איז שוין נישט געגאנגען ווייטער ווייל די פרוי האט געזאגט איך זוך מיר נישט קיין צרות. סאו ווילסטו יעצט זאגן מ'האט דיך נישט געכאפט? נו דו ווילסט יעצט זאל מען דיר אהער ברענגען די עי סי עס? דו דריי ווייטער די קינדער און דו זעה וואס אונז גיימיר טון ווייטער. דאס וועט נישט ארבעטן מער. איך וועל דיך נאך אנקאלן און דו ווילסט נאך זאגן איך האב דיר אומזינסט שופך דם געווען? דו האסט א גרויסן טעות, מען קען שוין היינט נישט סטראשען קיינעם ווייל די עי סי עס האט שוין נישט קיין מורא פאר די פרוי אויך נישט, סא זיץ רואיג, גיי ארויס פון חינוך און נאכדעם ס'עט אלעס זיין גוט. כ'האב אויך געוואלט זאגן כ'האב געזען א שיינעם פאוסטער די מחותנים בעטן אז ווער ס'קומט צו די חתונה אזוי ווי ס'א מקום קדוש זאל מען אוועקלייגן קיינער זאל נישט האבן די אלע מינע טמא'נע כלים און זיי רעדן ארויס פונקטליך וועלכע די וואטסאפס מיט דעם מיט יענעם. כ'האב געוואלט פרעגן די מחותנים צו די טוילעטס ביי די חתונה האל וואטשן זיי אויכעט אז זאלן נישט גיין דארטן יונגלעך און מיידלעך און מ'זאל נישט אריינשלעפן בחורים און מאכן משכב זכר, און אויכעט אין די האלוועיס און אין די גאס צו רייכערן נישט דראגס אלע בחורים ווייל ס'שטינקט אוועק ביי יעדע חתונה, סאו האטס נישט אינזין אזויווייט די וואטסעפפ ווי אסאך וויכטיגערע זאכן. כ'האב געוואלט זאגן אויכעט, כ'האב שוין מעורר געווען וועל עס נאכאמאל מעורר זיין, יעדער זאל מאכן זיכער אז ער האט דרייווער לייסענס וואס איז נישט סוספענדעד און מ'זאל אויכעט זען אז מ'זאל האבן, די אינשורענס זאל מען האבן געהעריג, און מען זאל האבן די רעדזשיסטרעישאן געהעריג, און מען זאל אויך מאכן זיכער אז די קאר איז סעיף, מען זאל מאכן א טשעק אפ, א טון אפ, מען זאל מאכן אלעס, א אויל טשעינדזש, מען זאל זען אז די רעדער זאלן זיין גענוג דיק וויפיל ס'דארף צו זיין ביי לאז אז ס'זאל נישט כאפן חלילה א בלאו-אוט. און מ'זאל דרייוון זייער זייער קעירפול, ספעשעלי יעצט קומט דזשוליי פאורט וויקענד, זיי זאגן אז מ'רעכנט זיך אז ס'וועט זיין ערגעץ אן עקספלאוזשן דא צו דארט, זיצט אין די קאנטרי אדער זיצט אין ווילימסבורג, גייט נישט וואו ס'איז דא אסאך מענטשן, ווייל דארטן וועט זיין טארגעטס, אידן דארפן זיך בכלל וואטשן, נישט חס וחלילה צו מאכן א פחד, נאר למעשה זעמער אונז א טארגעט, נאר ווער ס'טשעפעט מיט אונז, טוט מען אים גארנישט, און טאמער מ'עט טשעפען מיט א גוי, צו טאמער מ'עט טשעפען מיט א עפריקען אמעריקען, עט זיך איבערדרייען גאנץ אמעריקע. מען האט געהארגעט דא ארי האלבערשטאם מיט יארן צוריק, און קיינער האט אפילו זיך נישט איבערגעדרייט, נאבאדי קעירס. מען האט עפעס געהארגעט איין עפריקען אמעריקען דאון סאוט, אוי געווארן איבערקערעכץ אין גאנצן לאנד. סאו ווי העוו טו נאו, אז אונז זעמער אין אזא מצב.

ס'איז דא אינוואלווד א מענדעטארי ריפארטער און ס'איז גרויסע צרות. יעצט, נארמאל וואלט נישט געווען אזעלכע גרויסע צרות ווייל זוגיבי פירט דאך גאנץ מאנסי איז במילא עט ער דיר געבן א סוויטהארט דיעל. אבער ס'ארבעט נישט אזוי ווייל לויט ווי איך פארשטיי פון דעם מענדעטארי ריפארטער האסטו גענומען דאס קינד אינטערסטעיט. לויט ווי איך פארשטיי, איך בין נישט קלאר איך וויל נישט זאגן ווייל טאמער כ'זאל זאגן קען איך זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס, אבער זייער ווייט פון ניו יארק. און דו ביסט געווען מיט אים אין איין האטעל און עטס האטס געטוהן מעשים מה שלא יעשה, איז וויל איך דיר זאגן אז דו ביסט אויף גרויסע צרות, און איך וויל זאגן פארן עולם ס'דויערט יעצט חדשים ביז ס'עט דורכגיין דאס, ווייל יענער דארף קומען, די מענדעטארי ריפארטער דארף קומען, די גאווערמענט דארף עס אויסהערן, למעשה ווער ס'געדענקט האב איך שוין געזאגט צוויי צו דריי יאר צוריק אז גליקמאן. איז א חזר. האט מען מיר געענטפערט אז ער האט גארנישט מער מיט די ישיבה, געמאכט א פיינע ישיבה אז ס'פארט שוין פון זיך אליינס. לויט ווי איך הער איז עס שקר, ער איז אין די ישיבה און ער האט מיט די בחורים און ער מאלעסטעט בחורים. סאו ראדישיצער ישיבה גליקמאן דער ראש ישיבה איז א חזר א פעדעפייל און איך בעט יעדן טאטן וואס האט דארט א קינד נעם עהם ארויס ווייל דאס איז נישט גוט פאר איך זאג אן ערלי ווארנינג נישט ווייל איך וויל ער זאל אנטלויפן, ווייל מ'עט אים אויפפיקן ווי ער עט לויפן, איך זאג עס נאר וועגן דעם, ווייל דערווייל עט ער נעמען נאך קינדער אאוט אוו טאון און אאוט אוו סטעיט, און ער עט טוהן די זעלבע וואס ער האט געטוהן מיט דעם קינד. שוין איך האב יעצט באקומען א ידיעה אז בעלגיעם די אידן די אידישע קהילות גייען באקומען פיר מיליאן דאלער צו וואטשן צו סעיפגארדן קינדער, דא ביי אונז האט עס צוויי מענטשן גע'גנב'עט דוב הייקינד און שעלדן סילווער, לאמיר האפן ס'וועט זיין פאר א תועלת.
שוין, קודם האב איך געוואלט זאגן אז סאיז דא גלי צהל אין ארץ ישראל, דאס איז די גרויסע רעדיא סטעישן, בקיצור גלי צהל האט דא געהאט גערעדט מיט איינע פון די צייטונג שרייבערס, און זיי האבן געזאגט אז ביי אונז אין לאנד איז נישט דא קיין חזירים און סאיז א קלין קאמיוניטי נאר דא אין וויליאמסבורג און בארא פארק, און דער צייטונג שרייבער איז מיט אונז ווי מזאגט א ידיד. דו ווייסט פונקטליך וואס דא גייט פאר? אוי דו נאר וואס דו ביסט? די חזירים דא ווען זיי ענדיגן און מען וויל זיי כאפן לויפן זיי אויף ארץ ישראל. זאגט ער למשל ווי ווער? זאגט ער משה אלי' טייטלבוים. זאגט ער אוי דאס איז דער מענטש וואס מען זוכט דארט. זאגט ער יא יא ער האט דא אנגעווערטשאפט וואס מען טאר נישט און ער איז דארט אהין געגאנגען. בקיצור זיי ווילן יעצט האבן אן אינטערוויו איך זאל זיי מסביר זיין פון ווי איך ווייס אז ער האט טאקע געטאטש. איך האב זיי געזאגט אלעס איז א אפענער קארטן. אונז האמיר אינטערוויוט דעם בחור צוזאמען מיט די פאליציי, אונז ווייסמיר זייער גענוי וואס ס'איז געווען דארטן. זיי זענען געווארן אזוי אנגעווייטיגט, און זיי זאגן, אונז האמיר נישט גענוג אייגענע חזירים, מ'דארף האבן אלע פון אמעריקע זאלן קומען, כ'האב אויסגערעכנט נאך אפאר וואס זענען געלאפן דארט, ס'דא א מלמד יואלי וועבער פון מאנסי, כ'האב אויסגערעכנט פיר פינעף מענטשען זיי האבן באקומען ממש די לעצטע מינוט פאר מען האט זיי געדארפט אויפפיקן האבן זיי באקומען א ליעד דא פונעם די עי'ס אפיס אדער פון די פאליס אז דער יונה וויינבערג איז געווען א בר מצוה טיטשער און ס'איז דא דא דער גרויסער גערער חסיד אברעמל מאנדראוויטש און אזוי ווייטער עניוועי זיי האבן זיך יעצט פארלייגט אז זיי גייען אויפפיקען משה אלי' טייטלבוים זיי ווילן אים נישט האבן אין לאנד און איך זאג איך וויל אים יא האבן אין לאנד ווייל מען וועט צושיקן גענוג דראגס. משה פרידמאן וועט שיקן גענוג דראגס, דער גרעסטער רשע און דער גרעסטער מערדער איז משה פרידמאן, געוואלט ראטעווען זיינס א קאזין ברוך מרדכי'ן האט ער איבערגעדרייט די גאנצע שטאט, יעצט למשל וועבערמאן האט ער נישט קיין רחמנות אויף אים, און פאר איין מענטש ליידט יעדער איינער, עניוועי איז האב איך זיי געזאגט אזוי, ס'איז דא נאך א פראבלעם, ווינער רב האט געהאלטן מען זאל אים אראפנעמען, סאו דו גייסט אים ארויפשטעלן אויפן רעדיא, קענסטו באקומען א טעלעפאן קאל פונעם ווינער רב. ווינער רב וועט זאגן איך בין דעת תורה, איך בין א גדול הדור און א צדיק הדור, און מיך מוז מען פאלגן, פארוואס? ווייל כ'האב אפגע'גנב'עט א בית מדרש און כ'האב עס צעווארפן, און כ'האב צוגעשפארט א ישיבה און נאך אפאר גוטע זאכן וואס ער האט געטון, און ממילא עסטו האבן א פראבלעם, וואס עסטו טון אז ווינער רב וועט זאגן איך בין א גדול הדור נעם אראפ משה אלי'ן פונעם.

נעכטן האט די קאורט געפסקנט אין האלאנד אז מען געט אים איבער פאר די איזרעלי אטארעטיס. די איינציגע זאך איז, די שאלה איז צו זיי אים קענען איבערגעבן ווייל ער איז א משוגענער ער קען אנטלויפן אויכעט. אבער וויאזוי ס'זאל נישט זיין, טאמער ער אנטלויפט יעצט גייען די שין בית זיך נעמען אויף אים, wow גייען זיי אים טרעפן, דעד אר אלייוו באט דעי גאנע פיק אים אפ. עניוועי, סאו לעיזער בערלאנד גייט צוריק קומען אויף ארץ ישראל, און זיי גרייטן זיך מיט גרויסע פראטעסט, ס'איז געווען אמאל א גרויסע רב, ער האט געבעטן מען זאל ארויסגעבן די ליסטע פון די אלע קינדער פון מאראקא וואס מען האט אדאפטירט פאר גוים ווי זיי זענען, בקיצור זיינע חברה זענען געשטאנען מיט מאשין גאנס מיט אלעם, די סוף האבן זיי אים געכאפט, זיי האבן אים בלינד געמאכט, זיי האבן געלייגט א לייט צו זיינע אויגן, זיי האבן אים געהארגעט די מח, און. ער איז פינישט פאר לייף און די געים איז אווער. גייט זיך טשעפען מיט א מדינה, מיט א לאנד וואס זיי האלטן אנדער קאנטראל אנדערטהאלבן ביליאן אראבער, שטעל דיר פאר מיט וועם זיי ווילן אנהייבן, ס'איז די זעלבע רוצחים מיט די אראבער, ס'איז די ערב רב, עניוועי. סאו ס'גייט יעצט זיין פרייליך ווייל לעיזער גייט צוריק פארן אויף ארץ ישראל. און די מיידלעך און די ווייבלעך גייען טעסטיפייען וואטעווער דעי העוו טו סעי און פארטיג. יעצט איך וויל זאגן נאכאמאל, כ'האב באקומען א נעמליכע ידיעה אז זאליקא האט מורא פאר דוד ראזנבערג, דוד ראזנבערג האט די קעמפס אויף זיין נאמען, ער קען אלעס צונעמען, ער קען אוועקוואקן, און זאליקא גייט נישט אנהייבן מיט אים א מלחמה, סאו כ'האב אים געזאגט אז ס'איז דא איינער אייזענבאך וואס האט געטשעפעט אסאך קינדער,

איז א פאוערפול מען אז די קעמפס איז אויף זיין נאמען גענוג גוט אז מען זאל דיינע אייניקלעך אויך מאלעסטן? אדער מעיבי יו דאונט איווען קעיר לעס אווי דו זיצט אויפן רעבישן בענקל? כ'וויל אנזאגן אלע קינדער, קודם כל, כ'האב געזאגט אז קינדער זאלן האבן א פרייוועט קאוד מיט די עלטערן, כדי קיינער זאל נישט וויסן, למשל אז מ'האט דיך מאלעסטעט זאלסטו זאגן, טאטע געדענקסט, כ'ווייס, פורים פאראיאר אבער וואטעווער, און מענטשן זאגן ס'איז אזא. פאוערפול טול אז דו האסט נישט קיין השגה און אויף איין קעמפ זאגן זיי אז מען האט עס שוין גענוצט. און די צווייטע זאך איז זאלסט האבן א סיקרעט קאוד מיט דיין קינד אז טאמער איינער קומט זאגן דיין טאטע האט געזאגט קום אהיים קום פארן כ'זאל דיך נעמען זאלסטו זאגן איך האב א קאוד מיט מיין טאטן וואס איז די קאוד סא דאס זענען מוראדיגע צוויי פאוערפול טולס און עטס זאלטס וויסן אז ס'איז דא א קעמפ אין ביי זאליקאן וואס ס'איז דא דארטן א נואף וואס ער איז לויז מיט די ערוה און מיט די הענט און ער האט שוין אסאך אסאך קינדערלעך אין דר'ערד געלייגט, און ער זאל וויסן ער הייסט אייזענבאך, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכער אייזענבאך, צו זיין טאטע איז דער וואס האט געדאוונט אמאל אין ספינקא, מ'האט אים ארויסגעווארפן ווייל זיין זון האט אפגעהארגעט דעם רבי'שנ'ס א קינד אין די מקווה, איך ווייס, ס'איז נישט אינטערעסאנט ווער דאס איז, ס'איז דא אן אייזענבאך וואטש זייט גרייט, און יעדער בחור און יעדע אינגל זאל דורכגיין און טון מינימום וואס עטס האטס געטון ביי מיר אין שטוב, שפייען. נישט אויף אים, אויף די פלאר. חזיר מניוול גיי אוועק אז ער זאל זיך אליינס נישט טרעפן דאס פלאץ. אזוי האט דער סקווערער ארויסגעווארפן דעמאלטס הערשי ברייער. ער האט אנגעזאגט זיינע שלעגערס אז ווען הערשי קומט אריין זאל יעדער שרייען משכב זכר'ניק חזיר ארויס פון דא. און ער איז אנטלאפן. איז אויב זאליקא דו האסט נישט קיין וועג מיט דוד'ן, איף יו דאנט נאו האו טו הענדל איט ביסטו נישט קיין רעבע. איינער האט מיר געזאגט אז ס'דא אפילו א בריוו פון רבי'ן כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט. ער האט געזאגט גערעדט דעם צום ווייטען באט ער האט געזאגט ווי איידער ש אהרן זאל זיצן אויף מיין פלאץ איז בעסער גאנץ סאטמאר זאל אונטערגיין ווייל ער וועט זיי אראפפירן אויפן ארגסטן דיוטא התחתונה וואס ליידער דאס איז מקיום געווארן אבער זעהט אויס אז די רבי האט נישט פונקטליך מכוון געווען ס'איז לויט דאג ס'איז נישט נאר אהרן טאר נישט זיצן נאר זאליקא טאר אויך נישט זיצן א באנטש אוו מנוולים עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער ס'איז ארויסגעקומען א בריוו פון די מועצת גדולי התורה ס'איז אין פעקט ס'איז צוויי בריוון ארויסגעקומען קעגן דעם אינטערנעט קעגן וואטסעפפ ס'איז זייער זייער שארפע בריוו. מ'וועט ארויסווארפן די קינדער, מ'וועט, מ'וועט, מ'וועט. אינטערעסאנט, כ'האב דורכגעליינט ביידע בריוון, שטייט דארט גארנישט אז אין אן אפיס טאר מען נישט זיצן מיט א יחוד, מיט א באלעבאס. מיידלעך וואס האבן פראבלעמס טארן נישט גיין נאר צו פרויען טערעפיסטס, יונגלעך וואס האבן פראבלעם טארן נישט גיין נאר צו מענער טערעפיסטס. כ'האב נישט געליינט אז אין די מקווה טאר מען זיך נישט זוימען מער ווי איין מינוט טובל'ן ארויס, כ'האב נישט געליינט אז יונגלעך און בחורים האבן בכלל נישט וואס צו זוכן אין מקווה. כ'האב נישט געליינט אז ווען איינער דרייט זיך אויס און קוקט אויף די סטעפס צו יעדער קומט אראפ געמאלעטערהייט זאל מען אים זאגן שייגעץ ארויס, ווען איינער פעניעט אין מקווה זאל מען אים נישט לאזן, ווען איינער שטופט זיך אריין אין שול צווישן בחורים אזוי ווי ס'דא, כ'האב ענק שוין געזאגט דעם נאמען, ס'איז איינער פון מענדעלע'ס חברה, דער שייגעץ טמא הערש לייב הענדלער, שטופט זיך אריין צו בחורים אין מקווה, זיצט דארט שעות און ער וואטשט צו יעדער איז געמאלעט, אין בסמעדרעש קאלט מען מיך אפ, זייט כ'האב זיין נאמען אויפן האטליין אז ער שטופט זיך אין בסמעדרעש אויכעט, ער רירט אן. בחורים, יונגע בחורים, כ'האב נישט געזען די מועצת גדולי התורה זאלן אויף דעם אלעם רעגירן, אלל אוו א סאדען איז דא וואטסעפפ איז געווארן די גרעסטע פראבלעם ביי כלל ישראל, כ'האב נישט געזען מ'זאל רעדן אז די אלע בחורים וואס מען ווארפט ארויס גייען ארויס לתרבות רעות, כ'האב נישט געזען אז מען זאל עפעס עוסק זיין אין דעם, א יעדע ראש ישיבה האט א רעכט צו טון אין זיין ישיבה אזוי ווי עס עושה בתוך שלו און געלט נעמט מען פונעם ציבור, ס'איז אנבעליוועבל, עניוועי. און זיי שרייען אינזעמער די רבנים, איך וויל ענק עפעס זאגן, לערנטס ענק אויס, עטס זענטס כלבים, גענגסטערס, נואפים, דעטס אלל וואט יו אר, מער פון דעם זענט עטס נישט, נאר ביז יעצט האט יעדער עס מורא געהאט ארויסצוזאגן, און אזוי ווי איך האב עס ארויסגעזאגט און ארויסגעספעלט, און כ'האב עס איבערגעזאגט, ועל השנות החלום ס'איז צוויי מאל געשעהן, מ'האט עס מער ווי איינמאל שוין איבערגעזאגט, זאגט שוין יעדער די זעלבע. סא קומטס מיר נישט אן מועצות און נישט קיין גמועצות נישט קיין גדולות און נישט תורות און גארנישט. עטס זענטס אזאלכע ביליגע הינט דא איינער ברוך מרדכי לעבאוויטש וואס האט דא געהארגעט אזויפיל טויזענטער קינדער און יעדער זאגט עס עדות און יעדער ווייסט עס. קיצער ער האט יעצט א שידוך געטוהן קומט יעדער און געט עם מזל טוב. ס'האט אמאל איינער געזאגט ער פרעגט זיין זון טעל מי מיי סאן וואס האסטו געלערנט אין סקול זאגט ער כ'האב געלערנט די טירי אוו עוועלושען אז מענטשען קומען פון מאנקיס. זאגט דער טאטע פאר דעם זון, איך ווייס נישט פון וואו דו קומסט, איך בין, איך קום פון מענטשן, נישט פון מאנקיס, פון וואו דו קומסט ווייס איך נישט. עניוועי, ס'איז דא א טיערי אוו עוועלושען אז מענטשן קומען פון מאנקיס, אבער מאנקיס זאלן קומען פון מענטשן אזא טיערי איז אפילו נישט דא, ווייל איר ווייסט פארוואס, ס'איז נישט קיין טיערי, ס'איז אמת. דער סרול הגר המצרי פון ארץ ישראל, דער איז א מאנקי וואס איז געקומען פון מענטשן, זיין טאטע איז געווען א מענטש, זיין מאמע איז געווען א מענטש, און ער איז אזא מאנקי. יעצט ער האט א זוהן דא דעם חיים מאיר וואס מען שלאגט זיך ארום זיין בית מדרש אהער אהין און איז אויכעט א געהעריגע מאנקי אבער דער מאנקי איז שוין געקומען פון א מאנקי ס'איז א שטיק מאנקי איז ברוך מרדכי איז דארטן אין בארא פארק גייט ער און ער געט אים מזל טוב וואס האט דיך געשטופט דו ס'גייט דיר שוין אזוי גוט האסט שוין אזוי גוט באפעסטיגט דיין שטול שטאנגער וויל דיך דאך אונטערברענגען ווי קומסטו צו גיין צו אזא נואף ווי ברוך מרדכי נאר וואס זיי זוכן אויפצוארבעטן זיין כבוד. עס זיי ברע זיי טוען נאר אזויפיל זיי ברענגען אראפ דעם כבוד פון רבנים דעטס אלל ס'ארבעט נישט אויף זיין כבוד ווייל יעדער ווייסט וואס דא איז געווען יעדער האט אים געקענט אלע יארן נאך מיין ערשטן האטליין וואס כ'האב געהאט מיט אכט ניין יאר צוריק קומט איינער צו דו האסט געהערט אמאל פון קאמארנער רב זאג איך אים ניין הייבט ער מיר אן צו דערציילן אז ער האט יעדעס יונגל געטאטשט אין חדר און ער דרייט זיך היינט יעדער קומט אים געבן מזל טוב נאכדעם האב איך געזען דארטן א צווייטן דאס איז אויך א מאנקי וואס איז געקומען פון א מענטש דאס איז לייזער וואלף האגער. איינער האט אים געפרעגט ווי גייסטו טוהן אזא זאך אז נחום ראזענבערג'ס א משפחה איז אין שפיטאל אין מאונט סיני און דו איגנארירסט אים? זאגט ער ווייל ער טשעפעט מיט מיין משפחה. פרעגט יענער נו איז ממילא איז וואס? מעגסטו יענעם און זיין עלטערן וויי טוהן? א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט ווי האסטו געטוהן אזא זאך? הייבט ער אן צו זאגן ס'איז נישט אינגאנצן אמת, זאגט יענער ס'איז יא אמת ווייל איך האב געהערט פון דעם וואס ער איז דארט געווען אין שפיטאל ווי דו האסט אוועקגעוואקט און ער זאגט איך וויל דיר נישט העלפן. קודם הייבט מען אן מיט די ליגן, ווייסט דאך אזוי אין די האגערישע שטוב האט מען געלערנט קודם ס'איז נישט אמת ס'איז יא אמת, איך ווייס נישט איך קען נישט, עניוועי יענער האט אים מיס אריינגעזאגט און גארנישט, ער לאכט זיך אויס ער האט עפעס א פראבלעם, ס'איז א צעפידלטער יונג איז שוין געווען א רב איבעראל און שוין יעצט איז ער רב אין ירושלים, עניוועי האט ער געזאגט דעמאלטס. פאר רבי שלמה אהרן קעלנער, איך קען אריינקומען אין דער בעק דאר מנחם אבל זיין ווייל ער איז געזעסן אין שבעה, אבער איך קען נישט אריינגיין אינעווענדיג ווייל איך וויל נישט מען זאל כאפן פיקטשערס ווייל דער טאטע, דער טאטע, דער טאטע האט נישט געוואלט פיקטשערס. דו שקרן דו, ס'איז נישט דא איין מאגאזין ווי דו פאטאגראפירסט זיך נישט איבעראל. מען זעט דארטן ווי דו ביסט געווען ביי די שמחה איז יענער געהאט א קעמערע אזוי גרויס ווי א קאר. דו ליגנער דו, וואס האקסט א טשייניק? האסט נישט געוואלט אריינגיין ווייל דו האסט נישט געוואלט ווייזן פאר די לעבאוויטשעס. נאכדעם האט מען אים געזאגט. אז ביסט גאנגען האסטו אנגעגעבן פארן דיסטריקט אטוירני'ס אפיס און האסט עס געזאגט אין קאורט פאר א גרענד דזשורי אז מיסטער קעלנער האט געוואלט ארויסציען געלט, ער האט דיר אזוי געזאגט, האט יעדער געשריגן ביסט מחויב צו גיין זאגן ס'איז ליגנט, חיים פלאר האט דיר געפאספאונט אזוי, האסטו געזאגט ניין דאס קען איך נישט, אזוי ווארום ס'וועט מען מיך איינזעצן? סא איינצוזעצן ר' שלמה אהרן קעלנער איז געווען א מצוה, וואר. ארויסצוראטעווען דעם חזיר ברוך מרדכי איז געווען א מצוה, דו האסט נישט געוואלט גיין זיצן האסטו יענעם געוואלט באגראבן, און דו ביסט אויך געגאנגען געבן יעצט ברוך מרדכי מזל טוב, ברוך מרדכי'ס צוויי קינדער, איך קען זיי נישט, איך קען נאר פון די פיקטשער, קען איך זיי נישט, נאר איך געדענק אין קאורט זענען זיי געקומען מיט אזאלכע משוגענע פיאות, האב איך געזען דאס איז צורידערטע חברה, יא די זעלבע זעהט מען אויף די פיקטשער די צורידערטע פיאות. נאכדעם איז דארט דא א פיקטשער ווי איינער געט מזל טוב פאר ברוך מרדכי'ן, עטס קענטס זעהן דארטן, און איינער שטייט אונטער אים און ער כאפט זיך אן ביי די ערווה, קוקטס עס נאך עטס וועטס זעהן דעם פיקטשער. כ'האב דיר געוואלט זאגן, קען זיין ברוך מרדכי כאפט דיך אן און דו כאפסט אן ברוך מרדכי'ן, אבער ברבים טוה עס נישט. יעצט דער מאזשביצער רבי איז אויך געקומען דארט געבן מזל טוב מיט די לאנגע בארד, כ'הער ער איז א פעטער פאר די כלה, מאזשביצער רבי, די. האסט דיך אריינגעצויגן אין תהום נוקבא רבא, דאס איז וואס דו האסט געטון, האסט נישט געטון קיין שום טובה פאר ברוך מרדכי'ן, ביי אונז אין שטאט ווייסט מען פונקטליך ווער ער איז און וואס ער איז און וואס ער האט אלץ געטון, מען איז קלאר אין די גאנצע סוגיא. ברוך מרדכי האט אין זיך פיטשערס אזוי ווי א רב און א רבי, קוים איז ער א נואף, און נאכדעם יעדער לאכט פון אים אונטער זיין רוקן, און ער שטופט זיך איבעראל, און יעדער געט אים די האנט און מען געט א שמייכל, מיינט ער אה, מען האלט פון אים. הע מען טראכט די משוגענער די מען לאכט פון דיר נעבעך יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וואסערע פעיקערס די רבנים זענען, ס'איז דא די לעפקאוויטש לידערשיפ דאס איז געספאנסערט דורך אגודת ישראל זיי האבן אויכעט אלעס איז אויף אינטערנעט מיט די גאנצע טמא'נע כלים פארוואס מעגן זיי יא און אונז טאר מען נישט דאס איז איין זאך וואס כ'האט געוואלט וויסן סאו אויב די לאכסט פון דיין אייגענע סטעיטמענטס פארוואס זאל מיר אונז נישט לאכן. יעצט אין ארץ ישראל האט מען ארויס געלייגט די רעינבאו אזאלעכע שירעמס מיט קאלערס, דער עולם ווייסט נישט וואס דאס איז, בעסיקלי וואס דאס איז איז אז ווען מען האט געווינען דא אז מען קען חתונה האבן א זכר מיט א זכר דאס איז די געי סימבאל א רעינבאו ווייל זיי גייען ברענגען א רעינבאו אויף די וועלט, נישט א רעינבאו נאר א מבול. איך געדענק ווען דער מונקאטשער האט חתונה געמאכט האט ער עס אויך געהאט אין פראנט פון זיין בילדינג און איך האב דעמאלטס געזאגט אז דאס איז די געהעריגע געי סימבאל פאר מונקאטשער פאסט עס ווייל די גאנץ מונקאטש איז איין שטיק געי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך אין יעדע שלעכטע זאך ליגט א גוטע זאך אויכעט איך האלט אז אהרן און זלמן לייב דארפן שלום מאכן און זיי דארפן ביידע חתונה האבן אהרן מיט זלמן לייבן ס'איז צוויי זכרים סא מחיה זיי האבן דאך געוואלט פאר דעם ביל זיי האבן דאך געבעקט די ביל. יעצט אריינגעקומען א מורא'דיגע ידיעה אז. די או יו, כ'וועל רעדן שפעטער, אז מ'וויל ליגעלייזן דראגס, און זיי פארקויפן פאר די גאווערמענט א ליגנט אז ס'דארף האבן א הכשר, וועגן דעם זאל מען עס לאזן מאכן אין ברוקלין, ס'הייסט אין ניו יארק, ווייל אין ברוקלין וואוינען די מערסטע אידן, יעצט אריינגעקומען פון די או יו, אז מ'האט געפרעגט איינער פון די או יו צו ס'דארף האבן א הכשר, זאגן זיי ניין, פרעגט ער נו וואס פארקויפט'ס עטץ א ליגנט פאר די גאווערמענט, אז ווייל ס'מוז האבן א הכשר, וועגן דעם וויל מען עס מאכן אין ברוקלין, זאגט ער וואס ארט אייך אז ס'עט זיין אין ברוקלין. וואס ארט אייך ס'וועט האבן א הכשר? הא, מ'כאפט שוין צוביסלעך וואסערא גנבים און גענגסטערס די רבנים זענען. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם אז ס'איז זייער וויכטיג מ'זאל וואטשן ווען די פרויען קומען ארויס פון די מקווה זאל זיין פאליס און וואטשן מ'האט יעצט אין בית שמש האט מען געכאפט פיר יונגע בויעס וואס זענען בערך פופצן יאר אלט זיי האבן געכאפט א פופציג יעריגע פרוי וואס איז ארויס פון די מקווה און מ'האט זי גערעיפט. און למעשה געווענדליך מאכט מען די מקווה ס'זאל זיין אזוי באהאלטן כדי ס'זאל הייסן אז ס'איז מער צניעות'דיג, און ס'דא ברוך השם אין ברוקלין איז דא זייער אסאך מקווה'ס, און אפאר איז דא אינגאנצן פאליס וואס זיי וואטשן, די איבעריגע וואטשט מען נישט, ווען איינער רעיפט א פרוי ווען זי קומט פון די מקווה דעמטס איז די צייט ווען זי קען שוואנגער ווערן. און זי וועט זיך שעמען צו פאַרציילן איר מאַן זי'ט וואוינען מיט אים. און נאָכדעם וועט דאָס קינד אינגאַנצן נישט זיין פון אים, סאָ מען דאַרף עניוועי וואַטשן ווייל ס'טאָר נישט געשען. יעצט, מען האָט אויך געטראָפן אין בית החולים אין שערי צדק אין ירושלים אַז אַ מענטש פון פופציג יאָר האָט נעבעך, נעבעך אַ משוגענער האָט מאנס געווען אַ פרוי פון אַכציג יאָר אין איר בעט אין שפיטאָל. בקיצור. רבותי, מען דארף אסאך וואטשן, נישט נאר קינדער, נאר אלטע פרויען אויך, און אלטע מענער. יעצט אין ארץ ישראל האט מען איינגעזעצט, קומט מיט דא אזוי א מעשה, די גערער פלעגן זיין גאנץ פיין, זיי האבן מיטגעארבעט, מען האט איינגעזעצט א בחור וואס האט אנגעצינדן דעם מנהל'ס אפיס, פארוואס ער האט עס אנגעצינדן ווייס איך נישט, ס'איז דא אסאך רומערס פארוואס, אבער למעשה אים האט מען געמעגט איינזעצן, נאר ברוך מרדכי'ן הייסט מען א מסור אויב מען זעצט איין. יעצט דאס איז איין מעשה, נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא א גערער חסיד אין ארץ ישראל וואס ער פארקויפט פאר אלע חרדים אזאלכע סעקס טויס, ס'איז דא אזאלכע סטארס וואס זיי פארקויפן טאמער איינער וויל זיך מער אינדזשויען, צו ער וויל האבן העלפ אז ער זאל זיך קענען בעסער אינדזשויען, איז דא אזא מענטש וואס ער פירט אזא גאנצע מפעל וואס ער פארקויפט דאס, און ער האט אליין געזאגט ווען מ'האט אים געכאפט אז ער טוט עס נאר פארן ציבור חרדי. און למעשה האט ער אויך פארקויפט דראגס אן א שום רישיון אז ער זאל מעגן פארקויפן די מינע דראגס, סא איך וויל בעטן גער פארלירט'ס נישט ענקער שיינעם פנים, ביז יעצט יור דואינג פריטי גוד, און מען דארף זעהן אז די זאכן זאלן זיך נישט אריינכאפן ביי ענק אויכעט, ווייל טאמער יא, זענען מיר פיניש. ס'איז דא אן ארגענעזעישאן ס'הייסט יונה איך האב שוין גערעדט דערפון זיי טענה'ן אז אפילו איינער פארכאפט אין משכב זכור קען מען אים היילן זיי האבן דיפראודעד שווערע שווערע געלטער פון מענטשן און ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז ס'איז אלץ איין שטיק בלאף און ליידער ווער ס'פארכאפט דערין העז טו בי אףף די סטריט יעצט אין קרית יואל האט די וועלפעיר דעפארטמענט איינגעזעצט יעצט דרײַסיק מענטשן און צוויי קארפארעישאנס וואס ס'איז מיר דערגאנגען אז מ'האט גע'גנב'עט געלט. אויך האט דער גאווערנער קאומא הער איך האט אונטערגעשריבן אז מ'קען נישט גרעסער מאכן קרית יואל. כ'האב ענק געזאגט, פון דעם גאווערנער האט עטץ גארנישט געהאט, נאר יעדער האט געמוזט וואוטן ווייל עטץ האט געהאט אייגענע אינטערעסן אז מ'זאל ליגעלייזן, מ'זאל קענען אנפלאנצן דראגס אין. ניו יארק סטעיט. עניוועי, דער ברוך מרדכי האט יעצט א שידוך געטוהן, און ער האט פארשריבן דא אין אלע צייטונגען אז. די טאכטער אויפן קליוולאנדער אלעקסאנדער רבי. זי איז אינגעידזשד צו ברוך מרדכי לעבאוויטש'ס אן אייניקל, דער זון פון חיים יענקל לעבאוויטש, ער איז דער טאטע פונעם חתן. חיים יענקל לעבאוויטש איז דער זון פונעם גרויסן חזר ברוך מרדכי'ן, און שור אינאף די פראוד גרענדפאדער. וואז דעיר עט די העד טעיבל עט די ווארט סעלעברעיטינג די גרענד סאן'ס אינגעידזשמענט. יעצט וועם האט מען דארט אהין געשטעלט? מען האט גענומען לייבל גראנער וואס ער איז דער געווען דעם רעבינ'ס פערסאנעל סעקרעטערי וואס זיין ברודער איז געווען דער גאנצער עפענער פון אוסטראליע חבד און דארט האט מען מאלעסטעט יארן קינדער און ער האט עס געוויסט דער גראנער און ער האט גארנישט געטוהן. סאו ברוך מרדכי דו ווילסט דיך ארויף ברענגען העכער, ברענגסט אריין די אלע גרויסע מענטשן מיט רבנים, דערווייל שלעפסטו זיי אראפ צו דיין מדריגה. ס'באשריבן יעצט אין אלע צייטונגען אויף ענגליש, מיט פיקטשערס, מיט עראוס פונקטליך ווער ס'איז ווער. יעצט כ'האב באקומען אנדערע פיקטשערס, כ'האב נישט געוואוסט. איינע פון די פיקטשערס איז. יעקב לייזער הורוויץ, דער צווייטער מוסר וואס ער האט איינגעווייקט דעם ר' שלמה אהרן קעלנער'ן פאר גארנישט. ניין ניין ניין ניין ניין לעבאוויטש, דו ביסט אזוי ווי א שלאנג וואס מען האט אפגעהאקט דעם קאפ, דו וועסט דיך נאך ווארפן און ווארפן ביז דו וועסט אונטערגיין. דער אמת איז האסט געקענט ברענגען דעם רעבן אויכעט, דער רעבע לעבט דאך נאך אויכעט, האסט דאך געקענט ברענגען, דו האסט דאך קאנעקשענס צום רעבן, האסט אים אויך געקענט ברענגען. יעצט איז דא איינער פון די גרויסע לידערס פון די אידישע באפעלקערונג אין ענגלאנד,

פון ניינטין סעווענטי ביז ניינטין עיטי. ס'איז געווען א לאנגע צייט צוריק, איז האט מיך געבעטן איינער, ער איז א ברודער פון אפרים פאדווע, איך זאל מאכן א מקווה, ער האט געשאפן געלט איך זאל מאכן דארט א מקווה אין אמסטערדאם, זאג איך אין אמסטערדאם טאר מען נישט אידן זאלן זיך באזעצן דארטן ווייל ס'איז פול מיט זונות אין אלע גאסן, ביי זיי איז עס שוין דרײַ טויזנט יאר אלט די ביזנעס און זיי ווילן עס נישט סטאפן, די סוף איז געווען אז ער האט געטראפן אן אנדערן. איך האב געטענה'ט וועלכע רב קומט דארטן א נארמאלע רב, עניוועי ס'איז דא איינער ר' אריה ראלבאג ער האט געזאגט אז האומאסעקשועליטי איז א קיורעבל קאנדישן דאס טייטש אזוי אז א קראנקער מענטש אז מ'קען אים קיורן האט מען אים געצווינגען אז ער מוז רעזיגנירן און שוין האט ער ארויסגעגעבן א לעטער אז ער רעזיגנירט. עניוועי האב איך געוואלט וויסן ווען איך בוי ווען דארט א מקווה ווער וואלט דען יעצט קער גענומען פון די מקווה? א רב וואס ער האלט אז האומאסעקשועליטי איז נישט קיין קראנקייט? דעם זאג איך ס'איז נישט קיין חכמה צו סתם גיין ארום בויען מקווה'ס, מ'בויעט מ'בויעט, עט די ענד אוו די דעי לאזט מען עס איבער צו פאלשע הענט און נאכדעם גייט עס אונטער אינגאנצן. חיים קלמן קליין, ער איז עפעס א שטיקל רב אין מאנרא, זיין שווער איז יעצט אוועק, ער איז געווען דער וואס האט געגעבן געלט צו בויען א מקווה אין יוג'ין ארעגאן, איך האב עס נישט געוואלט בויען ווייל כ'האב מסביר געווען כ'האב דארט נישט קיין רב, כ'האב עפעס א בעל תשובה, עפעס א האלבער גר, ער נעמט זיך אונטער, איך בין נישט אינטערעסירט אין די אלע זאכן. בסוף האט ער אראפגעשיקט ירמי' כ"ץ, ער איז פונקט דארט געווען אין סיאטל וואשינגטאן איז ער דארט צוגעפארן, ער האט עס געבויעט, מ'האט עס געבויעט, בסוף איז געווען די קהילה איז אונטערגעגאנגען, מ'האט פארקויפט דאס הויז מיט די מקווה פאר א גוי, אבי זיין שווער נעבעך ר' מאיר בראנדס עליו השלום האט אריינגעלייגט דארט געלט, איז יעצט אין הימל און ער ווארט אז מ'זאל זיך טובל'ן פרויען און ער זאל האבן אן עליה, דערווייל גוים נוצן עס פאר זייערע שייגעץ שטיק, עניוועי, כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, מ'דארף וויסן. מקווה'ס דארף מען הכשר, קיינער נעמט נישט קער. איך וויל ענק זאגן א משל, איך פלעג דורכקוקן, איך ווייס נישט, פערציג פופציג מקווה'ס פארן זומער. יעצט, אזוי ווי דער פרומער עולם וויל מיך נישט נעמען, ווייל זלמן לייב פיליפס האט מורא אז ער האט אן אייזן אויפן דאך און איך וועל שרייען, נאך פאר ס'איז געווען די מעשה מיטן חרם, זיי האבן מיך שוין נישט גענומען פאר דעם. צו איך בין געוואויר געווארן אז חזקי טייטלבוים איז דארטן דער רב דער וואס איז דא אין זיין קרוב משפחה אז מ'האט געוואוינט מיט א שוועגערן באונס ווייל די מעדעצינען האבן נישט געארבעט האב איך געזאגט אייביג פאר חזקי מ'מוז ארויספארן צוויי מאל אנצופילן קודם דעם אוצר נאכדעם אנצופילן דעם בור איך האב בכלל געטענה'ט מ'דארף אנפילן דאס ערשטע מאל פון דעם אוצר דארף מען אנפילן דעם בור ס'זאל נישט זיין הויה על ידי אדם נאר דורך א שטעקן וואס ר' זשופניק האט אויסגעטראפן.

זאל ער מיך ארויספארן. ניין ניין ווייל זיי ווייל זיי ווילן האבן א מאנאפאל. שור ווייל זיי האבן געזען האבן געזען וויפיל פאלשע זאכן דארט איז דא. זיי האבן געהאט א בור און אין דעם בור זיי האבן זיך געטובלט אין מי גשמים אליינס קומט ארויס פון די ווענט וואסער ס'איז נישטא אזא מין זאך ווי אויסצוטריקענען א מקווה און נישט דאס אז אין זומער א השקה וואלט נישט געווען איין כשר'ע זריעה מקווה כ'קען נישט זאגן מעידני עלי שמים וארץ כ'האב נישט געטראפן א כשר'ע זריעה מקווה, אז אלץ דא אריינגעלייגט אין די ווענט, מען קען עס נישט אויסטריקענען, ווארט פופצן מינוט וועסטו זען וואס ס'טוט זיך א גערינעכץ פון שאובין וואסער, איז דארף מען וויסן צו דאס פנים צו דאס הייסט פנים, יצחק וויל זאגן אז יא, אנדערע ווילן זאגן אז נישט, אויף דעם קען מען זיך נאך שטארק דינגען, באט עניוועי, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'אלעס כשר געווארן, אלעס ארבעט א מחיה, און דאס איז וואס איך זאג, מען דארף וואטשן ווי מען בויט, ווען מען בויט, למעשה האט עס געבויט רב פאדווא'ס זון, אפרים פאדווא'ס, ברידער, דער רב חנן חנא זיען, און יעצט גייט עס בלייבן פאר די גויטעס, אז מענדל אמסטערדאמער זאל קענען דארט פארן זינדיגן אביסל, זאלן זיי האבן א מקווה אויכעט, עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. אסאך מענטשן פרעגן מיך ווי לאנג גייסטו נאך פייניגן דעם ברוך מרדכי מיט זיין משפחה, ער טוט שידוכים, פארשעמסט אים, לייגסט אים ארויף אויפן האטליין, ער טרייט דיך יעדן צו זאגן ס'איז נישט אמת, ס'איז געווען עקסטארשען, זאג איך אים, ביז ווי לאנג גייט נישט אויסזאגן דעם אמת, ביז אזוי לאנג גייט מען אים פייניגן, ווייל באמת איז דאך נישט צו פארשטיין. ער ווייסט ער האט געזינדיגט, יעדער איז געקומען אז ער האט געזינדיגט, איך דארף ווען אויפשטעלן זאגן יא איך האב געזינדיגט, מען וואלט אים געגעבן צען יאר פראבעישן אפילו נישט איין טאג דזשעיל אן א געלט און ער וואלט געוואקט ווי א הירא, און ער וואלט געטענה'ט פאר יעדן ליסן איך האב עס געמוזט טון ווייל, פארשטייסט דאך אליינס פארוואס, ווייל אזוי האב איך געוויסט איך גיי ארויס אן א פראבלעם. האט ער דאס נישט געטון דער שייגעץ, ער איז געגאנגען האט נאך געוואלט איינווייקן די וויטנעסעס, ער האט געוואלט איינווייקן די וואס זענען געקומען קעגן אים, די עלטערן, די פערענטס פון די וויטנעסעס, דאס איז זייער זייער. מיאוס, און ער ביז ווי לאנג ער גייט נאך ארום שרייען אני שלמה, ער איז נאך דער וואוילער יונג, מען האט זיך אנגעלייגט אויף אים, ביז דעמאלטס גייען מיר אונז אים רודף'ן, און למעשה ער האט עס נישט טון, ווייל ער איז געגאנגען ענדערש זיצן ווי איידער דאס צו זאגן, איז במילא האט מען אים מוזן רודף'ן, מען האט מוזן יעדן פארציילן ער איז א חזיר, איינער האט געפרעגט, זלמן לייב טייטלבוים האט עפעס געפרעגט וועגן א זאך, פרעגט ער. דו האלטסט אז ברוך מרדכי זינדיגט נישט היינט? האט זלמן לייב געזאגט קען זיין אז יא, מ'קען נישט וויסן. סאו אונז זאל מיר אים מוחל זיין ער זאל ווייטער טוהן וואס ער וויל. עניוועי, יעצט לעיזער וואלף איך זעה דו חנפ'עסט דיך צו די חברה, נארמאל ווינטש איך אן די אלע וואס זיי נעמען א חלק אין די אלע זייערע שמחות אז זיי זאלן פון זייערע קינדער זעהן פונקט אזויפיל נחת וויפיל די קינדער וואס ברוך מרדכי האט אנגע'חזר'ט, אזוי פיל נחת וויפיל זייערע עלטערן זעען פון זיי, אזוי זאל ברוך מרדכי זען פון זיין משפחה. אליעזר וואלף, דיר האב איך עס נישט וואס צו ווינטשן, ווייל דו האסט אזא צושאסענע משפחה עניוועי, נעבעך, עס קומט אלץ ווייל דו ביסט א קרומער מענטש. געגאנגען עדות זאגן פאר ברוך מרדכי'ן? און נאך א זאך, פארוואס האסטו נישט אונטערגעשריבן אויף מיר אויכעט? אה, קען זיין האט מען געצאלט מער ווי פארן אונטערשרייבן, קען זיין פארן אונטערשרייבן האט מען גארנישט באצאלט אפילו, אה יעצט כאפ איך, אה, ס'קען זיין מ'האט גארנישט באצאלט. יעצט איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, אויפן פיקטשער זעהט מען דארטן דעם יעקב לייזער האראוויץ, יעקב לייזער, פאר זיצן מיט אזאלעכע קרוקס האט דיר דער אייבישטער ביטערליך באצאלט, האסט אויך געהאט טעכטער וואס האבן זיך ארויפגעגליטשט, אראפגעגליטשט שוטס ענד לעדערס, אמאל זענען זיי געווען הויעך, אמאל זענען זיי אראפגעפאלן אין תהום אריין, איך טריי מסביר צו זיין יעדן, די וואס עטץ בעקטס די חזירים, ברעכט עטץ אונטער די קינדער די וואס מען האט געטאטשט, צו זעהן אז. די מעין סטריעם גייט מיט די חזירים און דאס איז זייער נישט גוט, נישט גוט נישט פאר די קינדער און נישט פאר אונזער קאמיוניטי און נישט פארן חינוך, און מסתם איז דא א ריזען פארוואס די אלע בעקן דעם חזיר, מסתם זענט עטס אויך אלע חזירים. סאו סרול האגער המצרי האט געהאלטן אז איך טאר נישט דאווענען אין קיין שום בית מדרש. אזוי האט ער געהאלטן. אבער לעיזער וואלף וואס איז געגאנגען טעסטיפייען מיט לגיונות ער מעג יא דאווענען. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? עניוועי לעיזער וואלף תיסרך רעתך דיין שלעכטס שטראפט דיך ס'ווארפט דיך ארויס פון שול נאך שול כ'האב דיך געוואלט פרעגן אין די שול וואס מ'האט דיך ארויסגעווארפן די לעצטע פאר כ'ווייס פאר דו ביסט געפארן אויף ירושלים אפשר וואלט איך דארטן געקענט קומען דאווענען דו אינאיינעם מיט מיר טארסט דאך נישט דאווענען אבער אפשר אזוי ווי מ'האט דיך שוין משלח געווען אפשר קען איך קומען דארט דאווענען. סאיז אנבעליוועבל וואס קאראפשען דא גייט פאר, סאיז א שעים! עניוועי, יעצט העמער גיין ווייטער. קודם האב איך געוואלט איבערחזר'ן נאכאמאל וואס מ'האמער שוין גערעדט, סאיז דא אזוי, די גאווערמענט וויל אז מ'זאל אלעס ליגעלייזן, זי וויל נישט קיין אלל, די גאנצע אמעריקאנער מאוומענט האט זיך אנגעהויבן ווייל אין יוראפ איז געווען אזוי, די אלע קירכעס האבן קאנטראלירט דעם עולם אזוי ווי. סאטמאר וויל היינט קאנטראלירן דעם עולם, און די קירכעס האבן געהאט די זעלבע ווי סאטמאר. סאטמאר אינטערעסירט נישט אז דו מאכסט זנות, אז דו רעיפסט, אז דו הרג'סט, עס אינטערעסירט זיי נאר זייערע שטותים וואס זיי ווילן דיר איינרעדן, אזוי ווי וואטסעפפ און די אינטערנעט, ווייל אזוי עט דער עולם נישט האבן קיין צוטריט טו וואטס העפענינג, און ממילא זיי קענען טון וואס זיי ווילן. שטעל דיר פאר, משה פרידמאן, דער אבי אבות המוסרים, קומט ארויס איינמאל א וואך, ער דרוקט זיך אפ א גרויסן צייטונג, דא קומט יעדער יוצר און נעמט זיך רעדן אויף א האטליין און געבט ארויס אלע שייגעץ שטיק וואס מען טוט, דאס איז זיי נישט גוט, זייער נישט גוט. איז למעשה, אזוי ווי דאס שטייט ס'איז זיי נישט גוט, טרייען זיי דאס אונטערצוברענגען, דעטס אלל וואט דעי קאנסערנד אבאוט, אז זייער שייגעץ שטיק זאל נישט ארויסקומען. איינמאל עס וועט נישט ארויסקומען זייער שייגעץ שטיק און זיי קענען מאניפולירן און טוהן מיטן עולם וואס זיי ווילן אבער דאס האט נישט קיין שייכות מיט אידישקייט מיט תורה האט גארנישט קיין שייכות מיט די אלע זאכן די זעלבע זענען געווען די קירכעס אינדערהיים זיי האבן געטרייט צו קאנטראלירן דעם עולם ס'איז דא פון רבי יונתן אייבשיץ איז דא א גאנצע אריכות ער זאגט אז אין פרשת יתרו שטייט דארטן. און אין קאפיטל כ, פסוק ד', לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחוה להם ולא תעבדם. אז די גלחים פלעגען מאכען אין די קירכעס אמאל איז דאך נישט געווען קיין לייט אויך נישט, האט מען געלייגט אויבן א קליינעם לעכט, ווייסט אלע קירכעס האבען אזאלעכע גרויסע דאומס אזאלעכע כיפה'ס, און מען פלעגט דארטן לייגען א שפיגעל מיט א קליינעם לעכט. און אויבן איז געשטאנען באהאלטן א מענטש, און דער גלח האט איינגערעדט אז יעצט קומט א שד מיט א מלאך מיט מעשות, און אזוי איז געווען די סיסטעם וויאזוי מען האט איינגערעדט דעם עולם אמאל, ס'איז נישט אזוי ווי היינט וואס היינט איז אלעס מען קען קאנטראלן ווער ס'טוט עס און וואס מען טוט עס, עניוועי, איז אזוי ווי דאס איז געווען דער סיסטעם וואס האט דאך אמאל געארבעט. זאגט דיר די תורה און די אלע זאכן, זאלסט נישט גלייבן די אלע פיגורין'ס מיט די זאכן וואס מען ווייזט, זיי האבן געקענט ווייזן ווי ס'ריקט זיך די עבודה זרה ווייל די לעכט האט געמאכט א אפטיקל אילוזשן, ער רעדט א גאנצע אריכות אין ספר יערות דבש. די גלחים האבן פראבירט צו וויסן וואס טוט זיך ביי די אידן, זיי האבן פראבירט צו וויסן וואס טוט זיך איבעראל, כדי מען זאל קענען האבן די קאנטראלינג פאוער אוו די פיפל, און דאס איז געווען אמאל, און די זעלבע. האט זיך היינט אריינגעצויגן ביי די רבנים, ביי די אידן, אז זיי ווילן קאנטראלן דעם עולם, אבער זיי קענען נישט, ווייל די וואטסעפפס מיט די אינטערנעט הרג'ט אוועק. יעצט די רבנים צו בלעימען אזוי ווייט ווי צו בלעימען די עסקנים, נאר די רבנים בלעים איך פשוט וועגן דעם ווייל זיי כאפן נישט וואס מען טוט מיט זיי.
שטייט די וואך אין פרשת בלק קאפיטל כב, ויאמר בלעם אל מלאך ה'.

זיי כאפן נישט אז מען נוצט זיי פאר אלע שמאץ שטיק און אלע שייגעץ שטיק. יעצט דער פרעזידענט פון די יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע האט געזאגט אז דער טאג איז געווען א גרעיט דעי. אויב עטס געדענקטס כ'האב פאריגע וואך גערעדט א גאנצע אריכות אז אין ו' חוקת. האט מען פארברענט פֿיר און צוואַנציק וואגאנען מיט ספרים. מ'האט פארברענט דעם תלמוד, מ'האט פארברענט דעם רמב"ם, מ'האט אסאך זאכן פארברענט. וואס האבן זיי געוואלט די קאטוילישע קירכע?

געווען נעבעך א גזירה אז מ'זאל פארברענען די ספרים, ווייל געווענטליך ארבעט עס אז ווען אונז האלט מיר נישט די תורה, זאגט אונז דער אייבישטער, אף אני אעשה לכם גם כן, איך וועל ענק אויך טוהן די זעלבע. דער אייבישטער ווערט זייער ברוגז און ער זאגט. וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. כ'על ענק אלעס צוריקווארפן, איך ברויך פון ענק גארנישט, איך דארף ענקערע קרבנות, זאגט דער אייבישטער, די גאנצע וועלט איז מיין, השמים כסאי והארץ הדום רגלי, איך ברויך פון ענק עפעס? איז אזוי איז טאמער מען פירט זיך נישט אויף ערליך. למעשה דאס איז געווען דער בלוטיגסטער טאג פאר גאנץ אמעריקע און פאר סאסייעטי. כ'האב ענק פארציילט ווען מ'איז געקומען זאגן פארן דברי יואל ער איז געזעסן דארט אונטן אין בעדפארד עוועניו אין זיין הויז אין פֿינף הונדערט בעדפארד און מען האט אים געזאגט אז די יו ען האט באשטעטיגט מען זאל מאכן א מדינה דער רבי איז ארויסגעלאפן ער איז געווען אנעם רעקל און אנעם היט אן די בעקיטשע און אנעם היט איז ארויסגעלאפן אין די גאס ער האט אנגעהויבן צו שרייען די גוים ווייסן נישט וואסערע א צרה זיי האבן אויף זיך גענומען מכח דעם וואס זיי האבן דורך געלאזט אזא מדינה דעמאלטס האט עס אויסגעזעהן ווי נארישקייטן וואס מיינט זיי האבן זיך א צרה וואס גענומען דער אמת איז זיי האבן אויף זיך גענומען א צרה די גאנצע פון וואס די אראבישע וועלט וויל אומברענגען אמעריקע כאטשיג אמעריקע האט אריינגעלייגט ביי זיי די אויל די געלט פאר די אויל מיט אלעם זענען די רייכסטע מדינות אין די וועלט אן א פראבלעמען. איז אלץ וועגן מדינת ישראל, פארוואס איז איראן ברוגז אויף אמעריקע, מדינת ישראל, אלעס איז איין זאך ווייל אמעריקע בעקט די מדינה, זיי הייסן די שטן, דער שטן רופט מען זיי ווייל זיי בעקן די מדינה, שוין, ווען אמעריקע וואלט ווען נישט געבעקט די מדינה וואלט מען נישט געהאט די אלע צרות, זיי וואלטן געשפילט קול איך האב גארנישט מיט די מדינה, עניוועי, למעשה איז די זעלבע אויכעט קען מען יעצט זאגן, די גוים ווייסן נישט וואסערא צרות זיי האבן אויף זיך געברענגט מכח דעם וואס זיי האבן ארויסגעגעבן אזא געזעץ אז מען מעג חתונה האבן א זכר מיט א זכר און א נקבה מיט א נקבה, זיי האבן נישט קיין השגה וואס זיי האבן אויף זיך געברענגט. ס'ווערט געברענגט אין מדרש אין פרשת נח, קיץ כל בשר בא לפניי, דער אייבערשטער זאגט איך בין ברוגז אויף די גאנצע בריאה און איך גיי מאכן אן ענדע דערפון, פארוואס גייסטו מאכן אן ענדע דערפון, זאגט דער מדרש, שהיו כותבין כתובה זכר לזכר דאס טייטש אזוי זיי האבן געמאכט א כתובה א זכר פאר א זכר און דאס האט דעם אייבערשטן זייער אויפגערעגט איז דער בעל עקידה זאגט א מורא'דיגן געדאנק ער זאגט דעם אייבערשטן האט זייער אויפגערעגט אז ס'האט חתונה א זכר מיט א זכר דאס איז ריכטיג אבער נישט דאס האט געמאכט דעם קיץ כל בשר בא לפני. דעם קץ כל בשר בא לפניי האט געמאכט די שהיו כותבין כתובה לזכר, זיי האבן געמאכט א געהעריגן שטר אז א זכר האט חתונה מיט א זכר, ווייל אמאל א מענטש ער כאפט זיך אריין א תאווה, א זאך, א געשעפט, אה, קען אים נאך דער אייבישטער מוחל זיין, אויב ער טוט עס מיט ישוב הדעת אויסגערעכנט איז עס א גרויסער פראבלעם, א כהן וואס ער איז מפגל קדשים איז מיסה. ווען איינער עסט פיגול איז עס נישט מער ווי א לאו, פארוואס ער עסט האט אים אנגעכאפט א תאוה האט ער זיך אנגעגעסן און פארטיג, אבער אז ער גייט בכוונה מאכן פיגול ער'ט עס עסן נישט במקומו צו נישט בזמנו, דאס הארט מורא'דיג דעם אייבערשטן, דאס וואס מען זינדיגט מיט די מחשבה איז אסאך הארבער און ארגער ווי אז ס'מאכט זיך אז איינער איז דורכגעפאלן. ס'איז דא א מעשה אז אין ביים חתם סופר אין די ישיבה די צייט וואס ס'איז געווען א בחור וואס האט געזאגט פאר א מיידל ער וויל מיט איר וואוינען און ער האט איר געהייסן זאל זי ציילן די חמשה ימי טומאה די שבעה נקיים און אלע בדיקות האט זי געמאכט און נאכדעם האט ער געוואוינט מיט איר און ס'איז צוגעקומען צום חתם סופר דער חתם סופר האט געזאגט אויף דיר איז נישט דא קיין האט ער געפרעגט, רעבע, מיין חבר דער און דער האט געוואוינט מיט א פרוי און האט זי נישט מטהר געווען, און פארוואס האט ער געבעטן א תיקון פונעם רעבע און דער רעבע האט אים יא געגעבן? האט ער געזאגט, ווייל יענער איז דורכגעפאלן, ער האט געזען א שיין מיידל, צו א ווייבל, צו וואטעווער איט וואז, ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן די תאווה און נעבעך דורכגעפאלן, אבער דו האסט עס געטון מיט מחשבה, שטעל דיר פאר האסט געווארט צוועלף טאג, דו האסט געוואוסט דו גייסט זינדיגן און דו האסט דיך נישט צוריקגעהאלטן, איז. דיר העלפט נישט קיין תשובה. און דעיס דארף מען אנהייבן צו פארשטיין. ווען מען טוט מיט מחשבה איז די ארגסטע זאך. יעצט, זיי האבן געוואוינט א זכר מיט א זכר, ס'איז גענוג א גרויסע עבירה. ס'איז א גרויסע עבירה. אבער ס'איז כאטש נישט געווען מיט א כתובה. א כתובה מיינט, איך זאג פארן אייבערשטן. דו זאגסט אז מען טאר נישט? איך פייף זיך אויס אויף אלעם וואס דו זאגסט חלילה, און די גאנצע תורה, מיט אלעס וואס דו האסט געשריבן אינטערעסירט מיך נישט, איך וועל עס יא טון. דאס הייסט א כתובה, אז דו גייסט עס אריינלייגן געהעריג מיט א שטר, אזוי זאגט די ספר עקידה. איז על כל פנים דאס א מורא'דיגע דורכפאל פאר סאסייעטי. זיי האבן אנגעהויבן צו טשעפען מיטן באשעפער, מען האט געוואוינט זכרים מיט זכרים, ס'איז גענוג א וויי און גענוג א בראך און דער אייבערשטער טוט עס זייער וויי, אבער ס'איז געווען ווי מען זאגט אנאפישעל, האט מען געארבעט יארן יארן יארן מען זאל עס מאכן אפישעל, איך געדענק ווען איך בין געווען פופצן זעכצן יאר אלט האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מאוומענט פון געי, מען האט גערעדט דערפון אין ישיבה און עס איז געווען אין דעילי ניוז און אין ניוז דעי, ס'איז געווען ממש א שרעק וואס האט זיך אנגעטון. ס'אריין געקומען א קליפות קאטש, קאטש האט דער דער קאשויער רב האט אים גערופן א קליפה, ער האט געזאגט ער איז בכלל נישט קיין מענטש, און די זעלבע האט אויף אים געזאגט דער סקאלענער רבי דער אלטער, נישט דער היינטיגער, איז למעשה מען האט זיך געשלאגן מען האט געטוהן מען האט געמאכט און מען האט עס צוביסלעך ווי מען זאגט ארויסגעשטימט, אונז האמער אבער געוויסט שוין אסאך יארן צוריק אז עט די ענד אוו די דעי גייט עס דורכגיין.

אז צו שילדערן דעם אייבערשטן בלתי גבול איז דער פשט קיין גבול איז ער נישט, דאס נעמט צו א חלק פון געטליכקייט, דאס טייטש דו זאגסט פארן אייבערשטן אזוי, דו ביסט טאקע בלתי גבול און מענטשהייט זענען גבול, אבער דו ביסט נישט קיין גבול, און ממילא מאכסטו חלילה דעם אייבערשטן קלענער, דו זאגסט יא דו ביסט, דער אייבערשטער איז טאקע בלתי גבול און אונז זעמער גבול, אבער פונקט אזוי ווי אונז קען מען נישט זיין. בלתי גבול, איז דער אייבערשטער נישט גבול. מורא'דיגע מהר"ל! זאגט דער מהר"ל, דער אייבערשטער איז גבול און בלתי גבול אין די זעלבע צייט. בילדען דעם אייבערשטן אז ער איז נישט גבול, דאס איז מען טוט דערנידריגן און קלענער מאכן דאס גדלות השם. אזוי זאגט ער. ס'איז דא, ס'ווערט געברענגט אז די גמרא זאגט דארט א משל, אזוי ווי אן עלעפאנט זאל אריינגיין אין א לאך פון א נאדל, ס'איז נישט מעגליך, אבער ביים אייבערשטן איז אלעס מעגליך. און זאגן דארטן נאך די ספרים. ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי ס'איז מעגליך. איין וועג איז אז דער אייבערשטער מאכט אז דער עלעפאנט זאל שרינקען, ער מאכט אים אזוי קליין ווי דער לאך פון דעם נאדל. דער אנדערער וועג איז אז ער מאכט דעם לאך פון דעם נאדל אזוי גרויס אז דער עלעפאנט זאל אריינגיין, ער סטרעטשט אים אויס. יעצט ביי ביידע. איז נישט קיין חכמה, ס'איז נישט קיין חכמה דאס, ווייל דאס קען מאכן א מענטש אויך ביים אייבערשטן, ער קען מאכן אז דער עלעפאנט זאל בלייבן די עלעפאנט סייז, דער לאך פונעם נאדל זאל בלייבן אזוי ווי ס'איז, און עס זאל קענען אריינגיין דער עלעפאנט אין לאך פונעם נאדל. דאס הייסט א גבול און א בלתי גבול אין די זעלבע צייט. דאס צו פארשטיין איז ס'דארף זייער אסאך לערנען ליובאוויטשער ספרים אין תניא, תורה אור, לקוטי תורה רעדט זייער אסאך פון דעם, אבער דער יסוד איז דער מהר"ל. ס'ידוע, ווען דער בעל התניא הייבט אן ידוע מפי ספרים וסופרים מיינט ער די ספרי מהר"ל. עניוועי, ס'איז א גבול מיט א בלתי גבול אינאיינעם, וואס דאס איז נישט דא ביי קיין מענטש. א מענטש איז נאר גבול. סאו יעצט וואס האט דער אייבישטער געטון? ער האט געשוואוירן אז ער גייט נישט ברענגען קיין וואסער. ער קען נישט מער פארפלייצן די וועלט. נו, מיינסטו דאך אז דער אייבישטער האט זיך מצמצם געווען צו א גבול. פארוואס? אז ער קען נישט ברענגען קיין וואסער, און קען איך דאך ווייטער זינדיגן. דער אייבערשטער קען דאך נישט מער ברענגען א מבול. ס'איז אבער נישט אזוי. קודם כל, דער אייבערשטער קען ברענגען פייער אויכעט. און דער אייבערשטער האט וועגן דעם געזאגט אז ער וועט נישט ברענגען קיין מבול, ווייל טאמער העט ער ווען געהאט אן אפשן אויף צו ברענגען א מבול, וואלט ער גענומען די שוואכסטע, די שוואכערע עונש, און ער וואלט נאכאמאל געברענגט א מבול. אזוי. אז די מענטשן וועלן אנהייבן תשובה צו טון, אזוי ווי ער האט געטון ביי נח. וואס האט ער געטון ביי נח? ער האט גענומען און ער האט אים געהייסן בויען א תיבה, וואס דאס האט געדויערט צו בויען הונדערט און צוואַנציק יאר, און ער האט געגעבן צייט מען זאל תשובה טון. זיי האבן אויכעט געמאכט, ווי דער מדרש זאגט, כותבין כתובה לזכר, זיי האבן געמאכט א גיי לא מיט אלעם. און נח האט געשריגן, רבותי, ס'וועט נישט זיין גוט, ס'וועט זיך נישט אויסלאזן גוט. און זיי האבן זיך אויסגעלאכט. יעצט דאס אלעס איז געווען פאר קבלת התורה, פאר קבלת התורה האט מען באמת נישט געוויסט אין די גאנצע וועלט דעם רצון השם, ס'איז געווען שם ועבר, ס'איז געווען ישיבות, אבער דער עוורידזש גוי האט נישט געוויסט, האט דער אייבישטער געמוזט געבן הונדערט און צוואנציג יאר צייט אז ס'זאל קומען נח, און דער נח איש צדיק תמים זאל יעדן זאגן רבותי לאמיר נישט זינדיגן ווייל אונז פארן מיר נישט גוט, אונז טוהן מיר זייער שלעכט אפשניידן. איטס נאט גאנא ווארק אוט, וויר ראנג, וויר אן די ראנג טרעק, היינט אבער אז אונז האמער די תורה די אלע יארן, און אונז האמער שוין די היסטאריע וואס דער אייבישטער האט געטון, אז פאר כותבין כתובה לזכר האט ער אומגעברענגט אלעס פון די וועלט, איז במילא דארף ער שוין נישט ווארענען מער, ווייל אונז זעמער נשבע ועומד, אונז זעמער די וואס אונז דארף מען מאכן זיכער אז אונז טומער עס נישט, און אונז דארף מען לערנען דעם גוי.

עס וועט גיין דיפרענט, אזוי ווי דער מהראל זאגט, דער מהראל זאגט אז ס'עט גיין מיט פייער, נישט מיט מים, ס'עט גיין מיט אש, יעצט ס'איז דא גענוג אש אויף די וועלט היינט, ס'איז דא גענוג היידראדזשען באמבעס אומצוברענגען די גאנצע וועלט נישט אין אפאר חדשים, אין ווייניגער ווי איין טאג קען מען אומברענגען די גאנצע וועלט מכל וכל,

מחמת אורך הגלות, אדער ס'איז געווען ווייל די צווייטע בית המקדש איז געווען שבעה עשר בתמוז, נאר דער ערשטער איז געווען ט', און די עיקר חורבן איז דער צווייטער, ווייל פון דעם האבן מיר זיך נאכנישט צוריק געשטעלט. מ'קען זאגן ט' תמוז, דאס איז געווען ו' חוקת, ס'שטייט דאך אז די אלע זאכן וואס איז געווען שלעכט פאר אידן, די שלעכטע טעג, גייט דאך צוריק געדרייט ווערן צום גוטן, דאס קען מען זאגן. אז ט' תמוז קען נישט זיין מער קיין גוטס פאר אידן, ווייל דאס איז דער טאג, דער יום המר והנמהר, וואס די וועלט האט אנגענומען, און עספעשלי אמעריקע, אז די מנוולים באקומען זייערע רעכטן, און דער פרעזידענט, דער המובחר שבעם, וואס מ'האט אים אויסגעוועלט, האט געזאגט אז דאס איז דער גרעסטער טאג אין היסט, ממילא דער טאג וועט קיינמאל נישט קענען אריינקומען צוריק אין די קדושה, און וועגן דעם ווייל ס'וועט נישט קענען צוריקקומען צו די קדושה,

יעצט דא איז דא א מורא'דיגע כפירה באלקים חיים וואס מען זאגט פארן אייבערשטן דאס גייען מיר יא מאכן כתובה לזכר און דאס גייט אונז נעבעך אזוי מיאוס אראפברענגען אונז גיי מיר אונטערגיין פון אלע פראנטן פיינענטשעלי זעמיר שוין האלב אונטערגעגאנגען און אלע אנדערע זאכן מלחמות יעדער לאכט שוין פון אונז דער אייבערשטער זאגט ביי די תוכחה אין קאפיטל כ"ח

ער איז נישט קיין פאלק, ער איז גארנישט, ער איז נישט מאפיע, ער איז סתם א פארברעכער. דער אמעריקאנער איז א סאפיסטיקעיטעד קאנטרי צוויי הונדערט און פופציג יאר פלאס, און גאנץ אמעריקע האט מורא פאר אים, און אלעס איז וועגן דעם, ווייל כותבין כתובה לזכר, איך האב אייך שוין געזאגט צו די אייסיס חברה, ווען א זכר האט חתונה מיט א זכר איז עס א עס עס, דאס איז געווען די עס עס וואס האבן אונז אויסגעבלוטיגט, און יעצט גיימיר ווערן חלילה אויסגעבלוטיגט מיט די אייסיס חברה. און דער עולם וויל זיך נישט אויפוועקן. יעצט דער גוי אז ער טוט עס, האמיר אונז נאר א פגם אז מ'הא אונז האמיר עהם נישט געלערנט די שבע מצוות בני נח, אדער מ'האמיר אים יא פרובירט צו לערנען און ער האט נישט געוואלט הערן. סאו וואטעווער איט איז, איז א קליינער פגם. טאמער זעמיר אויך אונז נאכגעגאנגען אונז האמיר געוואוט פאר די אלע שייגעץ שטיק, מ'האט באקומען גרויס געלט, זעמיר דאך אויף גרויסע צרות. ס'איז דאך די גרעסטע חילול השם וואס ס'איז דא. ס'איז דא אין די צייטן. פונעם נודע ביהודה האט געפירט זייער א גרויסע ישיבה אין פראג און געפירט א קהילה, נאך אים איז עס שוין אונטערגעגאנגען, זיין זון, דער יעקב האט ער געהייסן, ער האט איבערגענומען, ס'איז געווען גרויסע צרות דארטן, די גאנצע קהילה, אלעס איז אראפ פון אידישע וועג, שפעטער האבן די תלמידי חתם סופר געזאגט, קוק אז דער חתם סופר האט דאך אויך געפירט א שיינע ישיבה אין פרעשבורג, און ס'האט געהאלטן יארן יארן, תלמידים און תלמידי תלמידים פון חתם סופר, האבן זיי אלע געפרעגט וואס איז דאס? וויאזוי דאס אז פראג איז אזוי שנעל אונטערגעגאנגען. בקיצור, איז האב איך אמאל געהערט איינער וואס האט נאכגעזאגט פונעם צעהלימער רב, האט ער נאכגעזאגט אז דער טעם איז געווען ווייל די גאנצע אידישקייט איז געווען זייער מאדערן, עד כדי כך א פרוי האט נישט געוואלט אפילו ארויסגיין אין קיין מקווה, פלעגט מען מוזן מאכן אין די גרויסע אפארטמענט הייזער מקווה'ס, און קיינער האט זיך נישט משגיח געווען אויף די מקווה'ס, און ס'איז געווען פסול'ע מקווה'ס, האט עס צוגעברענגט אז. נאר ס'האט זיך נישט געהאלטן דאס אידישקייט. אזוי האב איך געהערט אמאל איינעם א א דיין האט נאכגעזאגט פונעם צעהלימער רב. למעשה איך קען נישט פארשטיין אונזער הייליגער רבי, מען האט אים געראטעוועט פון הימל מיט גרויס מסירות נפש ער זאל קענען צוריק שטעלן דעם דור, און נאך בימיו האט מען שוין עובר געווען אויף אלע עבירות. דער רבי האט גערופן ראני גרינוואלד און געזאגט כ'האב דראגס אין די ישיבה. פון די שחיטה האט מען נישט צוגעלאזט קיינעם וואס זאל פארציילן פארן רבי וואס ס'גייט פאר. דער צעהלימער רב.

דער באטערער זיך אנגעפירט דעם עולם צו מאכן טשעינס האבן זיי געמאכט ס'זאל גיין שנעל עניוועי איז דער צעהלימער רב איז געגאנגען וויזיטן די שחיטה זיך אומגעקוקט אין פאלס קיצור למעשה האט ער נישט געוואלט נעמען פון דארטן ווייל ער האט געטענה'ט אפאר טענות די ערשטע טענה איז ער האט נישט ליב געהאט די טשעין האט מען אים געזאגט אבער מ'קען דאך עס אפשטעלן ווען מ'וויל.

סא יעצט על כל פנים צוריק קומען דא, ס'איז שווער אויסצופיגערן מה חטאי מה פשעי אז מ'האט געראטעוועט דעם רעבן פון די נאציס, מ'האט געראטעוועט דעם איד מיט גרויס מסירות נפש, ס'איז געווען אפילו א הסתר פנים בתוך הסתר אז קאסטנער האט אים געראטעוועט. איז ער געווען דער גרעסטער ציוניסט? ס'איז אויך געווען ווייל דער בעל דבר זאל נישט כאפן און ער האט זיכער געהאלטן אז נאכדעם וועט די רבי וועלן דאנקבאר זיין פאר די ציונים און נישט וועלן מלחמה האלטן קעגן זיי. אבער למעשה די רבי האט זיך נישט געבויגן. אבער וויאזוי איז דאס מעגליך אז אונז זעמער אזוי שנעל, נאך בשעת די רבי האט געלעבט, נישט נאך זיין פטירה, זעמער אזוי שלעכט און אזוי ביטער געפארן? ממש נישט צו פארשטיין וויאזוי דער בעל דבר האט זיך אריינגעלייגט. און אזא הייליגע קהילה פון אזא גרויסן צדיק וואס ער האט געבויעט אלעס מיט מסירת נפש, ס'איז אנבעליוועבל. תשכ"ח איז די רבי נישט געזונט געווארן, ס'איז שוין געווען די אלע שייגעץ שטיק, מען האט שוין געבויט פאר שלעכטע זאכן, פאר חוקי תועבה, פאר אנדערע זאכן, וויאזוי האט דאס געקענט אזוי ותרד פלאים? די תירוץ איז ווייל ס'כח הפועל בנפעל, מען האט גענומען געלט פון די ציונים, מען האט גענומען געלט פון די אמעריקאנער, פאליטישאנס וואס זיי האבן געוואלט די אלע געזעצן דורכפירן. טאמער האסט גענומען געלט ביסטו פארפאלן. דעטס איט. זיי נעמען שוין יארן געלט. ס'אינטערעסאנט אז קיינער געט זיך נישט א קום ארויס. איין מענטש וואס ער איז געגאנגען אויף וואשינגטאן פראטעסטירן איז ר' שלמה מיט משה דיימאנד וואס ער איז אליינס א האלב. א גוטע נזק, ווייל די סקוועראנס זענען אריינגעפארן אין אים, זיי האבן אים געוואלט דערהרג'ענען, ער איז געגאנגען מיט אלע זיינע ווייען, איז ער געפארן האלטן א צעטל אין וואשינגטאן, און דארטן איז אויך צוגעקומען אפאר חברה, איינער דאכט זיך מיר פון די נטורי קרתא וואס מען זעט אויף די ווידיאו. יעצט לאמיר גיין נאך א סטעפ פארווארד, וואס האט אויפגעטון די דרייסיג אדער פערציג יאר וואס מען האט זיך געשלאגן אז מען זאל קענען ליגעלייזן,

קיינער זאגט גארנישט, נאובאדי קעירס פארוואס מען האט באקומען אפאר טאלער, שריי איך אזוי, מילא די ראשי קהילה פון סאטמאר צו די אגודה האבן באקומען געלט, אבער דער וואס זיצט אין די בעק, דער וואס ביי לכה דודי ווען מען דרייט זיך אויס ביי בואי בשלום איז ער אויבן אן, ער האט דאך נישט באקומען קיין געלט אויך נישט, פארוואס שרייסטו נישט? ס'איז נישט דא ווי צו שרייען, גיי ארויס אין די גאס טרעף א גוי זאג אים ליסן איך בין מוחה, ענד איים ווערי אפסעט אן דיס לאו. סאו ליאו וויל אז ער זאל אנפלאנצן ער מיט עפעס א גערער חסיד. למעשה טאמער דאס איז נאך נישט גענוג, דאס איז געווען די נייעס פאריגע וואך, די וואך איז צוגעקומען נאך נייעס, ער האט איינגעגעבן אונז האמיר ארויסבאקומען אלע פעיפערס האט ער איינגעגעבן אזוי, דאס וואס אונז וויל מיר אז ס'זאל זיין דא אז אונז זאלן עס קענען איינפלאנצן אין אפסטעיט איז וועגן דעם ווייל אזוי ווי רוב אידן.

נישט קיין טשיקן צו בהמות, האט ער געזאגט איינמאל קען יא זיין א פראבלעם אז טאמער ס'וועט זיין די בראוני קעיק, כ'האב אים שוין געזאגט אז די בראוני קעיק דאס איז עובר לסוחר אסאך מאל צווישן די אינגלעך און די מיידלעך און מ'דארף זייער אבאכט געבן אז מ'זאל דאס חלילה נישט נעמען אין מויל ווען נישט קען מען ווערן פארדראגט, יעצט ביי דעם אזוי ווי ס'איז געמאכט אין א קעיק פארעם איז דא א פראבלעם אמאל מיט א הכשר. הגם למעשה איז דא א היתר אויף דעם אויכעט ווייל אין איסור חל על איסור, אבער על כל פנים מען דארף זייער אבאכט געבן מען זאל נישט פארכאפט ווערן דערין, און מען דארף אויך אבאכט געבן אז די אינגרידיענס זאלן זיין נאר הכשרים פון די התאחדות הרבנים. אבער דאס איז דאך נישט פאר ליגעל דראגס, דאס איז דאך פאר איליגעל, סאו במילא ליגעל דארף נישט קיין הכשר. סאו קודם ווייסט שוין די גאווערמענט אז דא איז דא דזשיהאדס אזוי ווי ביי די אראבער. זיי נוצן דעם קוראן צו הרג'ענען מענטשן, און די סאטמארע דזשיהאדס מיט די אלע היימישע דזשיהאדס נוצן די תורה צו הרג'ענען מענטשן, אבער ס'איז שקר און בלאף. נאכדעם האב איך געזאגט פאר די צייטונג זייט ווען איז דא אזא מין זאך אז ס'איז דא א הכשר אויף מעדעסין? האסטו געזען די אלע גרויסע קאמפאניס, די מעדיקל פארמאסוטיקלס אז ס'איז דא א הכשר אויף זיי? נישטא קיין הכשר.

דער אייבערשטער זאגט כלום יש מי שיתרוצץ מוחו עלי, צו דו האסט געווינען צו פארלוירן אינטערעסירט מיך נישט, ס'האט זיך איינער געפלאצט דעם קאפ פאר מיר, און טאמער נישט ווערט דער אייבערשטער פול מיט צארן. חס ושלום. לאמיר צוריק קומען צו אמעריקע, וואט אמעריקע סטענדס פאר, אמעריקע סטענדס פאר, יוראפ איז געווען אן אלטע מדינה טויזענטער יאר אלט, זיי האבן געהאט זייערע געזעצן, און דאס איז נישט געקענט בייטן, געקומען מענטשן אמעריקע, זיי האבן זיך צוזאמגעשטעלט, מאכן פרידאם אוו ספיטש, פרידאם אוו פרעס, בקיצור, צוביסלעך העט מען דיסמענטלען יעדע זאך פון יומעניטי. רציחה, העט מען זאגן איט'ס אנלי קילינג טיים, און ס'צאלט מיר אסאך געלט פאר קילינג טיים. זנות, ביז פאר, יעדער ווייסט אז ביז פאר דרייסיג פערציג יאר צוריק האט א פרוי געדארפט צאלן געהעריג טעקס, אבער זי האט נישט געהאט קיין טשענס אז זי זאל נעמען א מענטש אין קאורט אז מען האט איר גערעיפט. א פרוי איז געווען אזוי ווי א טויטע קעצעלע. וואס דו האסט מיט איר געטון, שי קאדנט טאלק עבאוט איט.

שוין, אויף דעם האט מען שוין סאבסטיטוטעד אז ס'איז דא גענוג זונות און מען דארף נישט רעיפן פרויען מיט כח. די נעקסטע סטעפ איז קינדער. די חברה זאגן אז טאמער זיי זענען רעדזשיסטערד סעקס אפענדערס טארן זיי נישט גיין לעבן א סקול. שרייען זיי, אונז האמער א איטש און א אורדזש צו קוקן אויף קינדער און וויאזוי זיי גייען מיט די טייט פענטס און די אלע זאכן. און די מיידלעך גייען אויסגעשניטן, און עטץ לאזט אונז נישט אז אונז זאלמער דאס קוקען, דאס איז קעגן די קאנסטעטושענעל רייטס, נאט טאלקינג אבאוט טאטשינג איים טאלקינג אבאוט לוקינג, פייטן זיי זאלן מעגן וואוינען לעבן סקולס. יעצט, די נעקסטע סטעפ וואס זיי גייען פייטן איז אז מען זאל מעגן טאטשן קינדער. וועגן דעם האט דער אייבישטער קודם געמאכט א רפואה פאר די מכה וואס איז געבויר געווארן וואס ער איין האט דאס טוט פאר קינדער. כ'האב אייך שוין געזאגט, דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט דעם חפץ חיים ז"ל זאל מאכן די ספרים פון לשון הרע, ווייל ער האט געהאלטן אין אראפשיקן מאדערן טעקנאלעדזשי, טעלעפאונס, טעיפ רעקארדערס, וואטסעפפס, די אינטערנעטס, האט ער געוואלט אז מ'זאל נישט נכשל ווערן, האט ער געשיקט א חפץ חיים, און ער האט אלעס אויסגעסטרעיטנט וואס מ'מעג רעדן און וואס מ'טאר נישט. דאס זעלבע אויך, דער אייבערשטער האט געוואלט אז מ'זאל. זיך שלאגן קעגן די חזירים וואס זענען מטמא קינדער, האט ער אראפגעשיקט א נחום ראזענבערג און ער האט אויפגעקלערט דעם עולם ווי שעדליך ס'איז. פארגעס שוין די הלכה חלק, פארגעס ס'פשוט ווי שעדליך ס'איז, ווייל די שקצים'ס נעקסטע ציל איז געווען אז מ'זאל פייטן אז מ'זאל מעגן טאטשן קינדער, ס'איז קעגן קאנסטיטושענעל רייטס, איך וויל עס טוהן, איך האב אן אורדזש דאס צו טוהן, סאו פארוואס זאל מען מיך אפשטעלן? ס'איז געגן קאנסטיטושענעל רייטס. סאו ברוך השם אז אונז האמיר געפרואווט די פעקט אז יעדעס קינד וואס מען האט אים געטאטשט איז געווארן אביסל צורידלט, צורידערט אדער צופירלט, און דעיס איז א מורא'דיגע ישועה ווייל דער אייבישטער ארבעט אז פאר ער באשאפט די מכה באשאפט ער די רפואה, די מלחמה וואס אונז האמיר זיך געשלאגן איז נישט נאר א מלחמה אויף יעצט, עס איז א מלחמה עד סוף, סוף כל הדורות. צו ווייזן ווי דעינדזשערעס ס'איז אז מ'טאטשט קינדער. ממילא איז עס נישט קיין קאנסטעטושענעל רייט ווייל דו טוסט רואינען די טשיילד פאר די רעסט אוו היז לייף. ברוך השם אבי מ'האט געקענט זיין א געוואלטיגע עסעט פאר כלל ישראל. ס'איז א מורא'דיגע זאך. און נישט נאר פאר כלל ישראל נאר פאר די גוים אויך. איטס אנבעליוועבל. און דאס איז וואס דער אמעריקאנער גוי האט געוואלט. ער האט געוואלט צוקומען אז קינדער זאלן אויך מעגן טאטשן. א. פארהייראטע פרוי קען מיר נישט צוקומען אז מ'זאל מעגן טאטשן, ווייל זיי האבן ווי מ'זאגט א דעת עצמו, זיי קענען זאגן איך וויל יא, איך וויל נישט, אנלעס ס'איז ביי א רעיפ, אבער קינדער האבן דאך נישט קיין דעת עצמו, איז גיי הייב אן יעצט פרעגן די קינדער דאז איט הערט יו? דו יו פארגעט עבאוט איט? דאז איט רואין יור לייף? אלט אזיאטישע מערמע שעפער. למעשה ס'איז זיי נישט געלונגען וואס זיי האבן געוואלט, איז זיי ברוך השם נישט געלונגען, און דאס איז א מורא'דיגע געווינס, איז במילא זאלט איר וויסן אויף וואס זיי האבן געצילט, זיי האבן נישט געצילט אזוי ווייט אויף דעם וואס מ'זאל מעגן יעצט חתונה האבן צוויי מענטשן צו נישט, דעט וואזענט דער פיינעל גאול, די פיינעל גאול איז געווען אז מ'קען שוין דאס, מעג מען שוין קינדער אויך, און דאס האט ברוך השם דער אייבערשטער אונז געגעבן כוחות. נאך פאר ס'האט זיך אנגעהויבן אז אונז זאל מיר זיך שלאגן, און מ'האמער נישט פארשטאנען אליינס די וויכטיגקייט פון די מלחמה. מ'האמער אליינס נישט פארשטאנען, יעצט הייבן מיר ערשט אן צו זעהן ווי וויכטיג די מלחמה איז געווען. העטן מיר אונז ווען זיך נישט געשלאגן די מלחמה, וואלט די נעקסט סטעפ געווען קאנסטעטושענל רייטס, מ'זאל מעגן טאטשן יעדעס קינד. פארוואס נישט? פארוואס נישט? פארוואס זאל איך נישט טאטשן דאס קינד? דאס קינד פילט זיך גוט, דו לערנסט אים אויס וויאזוי מ'ווערט אראוזד. וויאזוי מען קען זיך נאכגעבן תענוגים, סאו פארוואס זאל מען טאקע נישט טארן טאטשן דאס קינד? האט דער אייבערשטער געהאלפן און ער האט אריינגעגעבן דא א מלחמה, און די מלחמה האט מען איבערגעוויזן אז צו טאטשן א קינד איז ארגער ווי צו רעיפן א פרוי, דאס קינד וויל נעווער אוטגראו איט און עס וועט אים קיינמאל נישט אוועקגיין, איז במילא ברוך השם מען פארט גאנץ גוט. יא צוריק קומען דא צו די גוים, סאו די גוים זאגן אז דאס איז געווען דער גרעסטער טאג פאר זיי, אז מ'האט געקענט מאכן אז זיי זאלן חתונה האבן צוויי זכרים אינאיינעם אדער צוויי נקבות אינאיינעם, און דאס גייט אראפברענגען די גאנצע יוניווערס גייט דאס אראפברענגען, ס'וועט עס אראפברענגען אזוי ווי עס דארף צו זיין. יעצט וועט מקוים ווערן דער פסוק וואס ס'שטייט אין פרשת נצבים קאפיטל כט, פסוק כ א, ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם, והנכרי דער אמעריקאנער גוי וועט עס אויכעט אשר יבא מארץ רחוק מ'איז זיך צוזאם געקומען דא און מ'האט געוואלט מאכן א נייע מדינה א לאנד אמעריקע וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חלה השם בה גפרית ומלח שריפה כל ארצה אטאמישע באמבעס וועט פליען פון אלע זייטן

דאס איז געזאגט געווארן פאר די אידן, נישט פאר די גויים, ווייל ביי די גויים איז נישט דא קיין ברית, דער אייבערשטער האט נישט געמאכט מיט זיי קיין בונד, מ'וועט זאגן ס'איז געווען אידישע שקצים רשעים, אגודה, סאטמער, פאפע, אלע ארגענעזעישאנס, און זיי האבן געזאגט יא, און געב אונז געלט און אונז וועמיר דיר וויילן פאר דיין געלא, און דאס איז. געמאכט די דעסטראקשען דאס האט יעצט עס געמאכט און ס'וועט ארויסקומען עז טיים גאוס ביי, ס'וועט נישט בלייבן קיין שריד ופליט און נישט נאר פון אמעריקע נאר יעדע לאנד וואס ס'האלט מיט מיט דעם, דער אמעריקאנער גוי שרייט היינט אז ער מוז פארן וואוינען אויף אוסטראליע ווייל אין אוסטראליע איז נישט דא אזא מין זאך ווי חתונה האבן א זכר און א זכר און א נקבה מיט א נקבה נאר א זכר מיט א נקבה און א נקבה מיט א זכר אבער נישט א זכר מיט א זכר און א נקבה צו א נקבה יעצט איך וויל וויסן באמת, איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, פארוואס זאל מען נישט קענען חתונה האבן מיט א דאגי? די דאגי, ער וואטשט אויף דיר, ער היט אויף דיר, דו האסט אים ליב, דו קישסט אים, דו גלעטסט אים. איך האלט אז אז מען זאל אנהייבן צו מאכן יעצט א נייע מאוומענט חתונה האבן מיט דאגיס. כ'וועל דיר זאגן נאך א זאך, מיט א דאגי, איך ווייס נישט, איך קען נישט די נאטור, צו שכבת זרע פון א מענטש קען מעבר זיין א הונט צו נישט, כ'ווייס נישט, מ'דארף פרעגן די סייענטיסט, מסתמא האבן זיי שוין אויסגעטרייט, די וועלט האט זיך דאך נישט היינט אנגעהויבן, מען דארף וויסן, ווייל. טאמער קען א דאגי שוואנגער ווערן פון א מענטש, אדער א פרוי זאל קענען שוואנגער ווערן פון א דאגי, דעמאלטס אפשר דארף מען דאס מאכן די נעקסטע מאוומענט, חתונה האבן מיט דאגיס. חתונה האבן א זכר צו א זכר און א נקייבה צו א נקייבה און ס'וועט אין ערגעץ נישט אנקומען. דא וועט כאטש באשאפן ווערן עפעס א נייע מין זאך אזוי ווי ס'איז באשאפן געווארן. אין צייט פון חומש שטייט אזוי אין פרשת וישלח קאפיטל ל' ו' אין פסוק. כ' ד' שטייט ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעותו את החמורים לצבעון אביו זאגט רש"י לשון המדרש את הימם פרדים הרביע חמור על סוס נקבה ער האט גענומען אן אייזל מיט א פערד א נקבה וילדה פרד און ס'איז געווארן א נייע פרד זאגט ער והוא היה ממזר ער איז אויך געווען א ממזר פארוואס איז ער געווען א ממזר ווייל ס'שטייט.

מלמד שבא צבעון על כלתו, הערסט חזקאל טייטלבוים, אליהו מלאך הברית, ביי דיין משפחה איז דאך דאס אויך אזוי געווען, און ביי דעם אנדערן יאקאבאוויטש האט ער געוואלט וואוינען, זעט אויס דער מעדעסין האט זיך אים פארדרייט, איך האלט אז מען דארף ארויסקומען פאר פורים דארף מען ארויסקומען א ליסטע פון די אלע מעדיקעישאנס וועלכע טאמער זיי פארדרייען זיך, קען מען וואוינען מיט די אייגענע שניר, מיט אן אשת איש, מיט א שניר, מען שעמט זיך פאר גארנישט, און אזוי ווי די רבנים טוען דאך דאס די עיקר דארף מען ארויסגעבן פאר זיי א ספעשל דירעקטארי פון די אלע מעדיקעישאנס, יא, שבא צבעון על כלתו, ער האט געוואוינט מיט די שניר אשת ענה ויצאה אהליבמה מבין שניהם והודיעך הכתוב שכולם בני ממזרות היו, סאו בקיצור דאס האסטו דא צוטוהן מיט. ממזרים און אפילו די בהמות זענען געווען ממזרים. יעצט מען דארף וויסן אויב א פרוי קען שוואנגער ווערן פון א דאגי אדער א דאגי קען שוואנגער ווערן פון א מאנספערזאן דארף מען זעהן אפשר מאכט מען אזא געזעץ אז מען זאל ווי מען זאגט האבן פאר די חברה ווי מען זאגט אויכעט אלע רעכטן און סוף כל סוף ס'איז דאך דא ASPCA ס'איז שוין דא האספיטעלס פאר זיי ס'איז דא מענטשן וואס זיי קעירן פאר זיי מענטשן וואס זיי ארייננעמען ס'וועט זיין א בריד א העלף ענימעל א העלף דאג און א העלף יומען wow. סא צוריק קומען דא צו אונזער זאך, אונז זעמער מורא'דיג דאנקבאר פארן הייליגן באשעפער וואס האט אונז גענוצט פאר זיין טול, אז אונז זאלמיר קענען זיין די וואס אונז זאלמיר קענען אפשטעלן דעם זנות פאר די קינדער. איינער האט מיר אמאל געזאגט, אויף אפאר וואכן צוריק האט ער מיר געגעבן א מעסעדזש און זאגט, איך האלט אז אין היינטיגן דור איז נישט דא איינער וואס ער קען וואס האט געכאפט אזויפיל מכות פארן אייבערשטנ'ס וועגן און פאר זיין תורה, און ער זאגט מיר איך זאל מיך שטארקן, איך זאל נישט קיין מורא האבן פאר די אלע רדיפות, עניוועי. איז דאס איז ביי וואס אונז האלט מיר יעצט. יעצט עמיר גיין ווייטער. איך האלט אז יעדער דארף אנהייבן ארויסצוקומען שרייבן פארטישענס צום גאווערנער, צום סענעטער, צום פרעזידענט, אז אונז זעמיר מוראדיג מוחה, אונז האמיר געמיינט אונז עמיר קענען דא אין אמעריקע, ווי מען זאגט, אויסלעבן אונזערע יארן און אויפשטעלן דורות פארן אייבערשטנס וועגן, דערווייל זעמיר אונז אז ס'איז נישט אזוי, אמעריקע איז פונקט אזוי שעדליך צו ברענגען קינדער אויף די וועלט, אפשר נאך שעדליכערער ווי אין יוראפ, און מען דארף מסביר זיין פאר די גוים וואס א רשעות זיי האבן געטוהן פאר אונז. דו ווילסט מאכן א געזעץ? מאך עס! וואס האמער דען אונז מיט דעם צו טוהן? הגם ס'וועט אונז שטערן אין סאטמארע מקווה ווען צוויי בחורים זיך שטופן איינער אין צווייטן וועסטו אים נישט קענען זאגן א ווארט, דו וועסט זאגן א ווארט רופט ער גראד די פאליס. און די זעלבע גייט זיין אין די ישיבה. ער וועט זאגן כ'האב חתונה געהאט מיט אים צו על כל פנים, איך וויל חתונה האבן מיט אים מוז איך דאך אים אויסטרייען. ס'איז א מורא'דיגער חורבן פאר די גאנצע וועלט און פאר כלל ישראל. אבער דא קומט די קעטש. דער געזעץ איז א דאפלטער געזעץ. ס'טייטש אזוי. נארמאל, יעדער געזעץ וואס ווערט דורכגעפירט אין אמעריקע, ביסטו אדער א חלק דערפון אדער נישט קיין חלק. למשל, זיי זאגן אז מ'מעג חתונה האבן א זכר מיט א זכר, מוזטו נישט חתונה. מוזט דאך נישט טוהן אלעס, ס'איז אז די געזעץ איז אז מען מעג, נישט מען מוז. דער געזעץ איז אזא מין שטיק סטרא אחרא'דיגער געזעץ איז אז מען מוז, נישט מען מעג. דו מוזט מיטהאלטן, לעזער קעסטנבוים דארף אים געבן זיין זאל, די בית פייגע, צו איך ווייס ווי ס'הייסט, בית צבי. טאמער ער וועט זאגן ער געט נישט, וועט מען אים קענען שיקן א גרויסן סאמענס. יעצט לעזער'ן באדערט נישט, לעזער איז א חזיר א מנוול וואס ער האט אפגעטוהן כל דבר אסור וועגן דעם האט ער נישט געקענט זיין פרעזידענט פון די ODA איז אנטלאפן פון האנג קאנג אינמיטן די נאכט ווייל ער האט גערעיפט א מיידל, משוגענער האסט דאך געקענט באצאלן געלט האסט דאך גענוג געלט, נאר דאס האט ער אויך נישט געוואלט באצאלן אזוי ווי ישראל מאיר גבאי אין ארץ ישראל די זונה האט צו אים געוויינט געב מיר נאך צען גריבען איך דארף האבן פאר מיינע קינדער צו געבן צו עסן האט ער דאס אויך נישט געטוהן איז עס ארויסגעקומען סאו האסטו געקענט נעמען און די האסט געקענט אדער ביסטו א חלק פונעם געזעץ אדער נישט. דא ווערסטו אריינגעשלעפט אין געזעץ זייער ביטערליך. טאמער ווילסטו פאר זיי נישט מאכן א קעיק, צו ווילסט נישט פאר זיי מאכן א חתונה, צו עניטינג וואס דו ווילסט נישט טוהן פאר זיי, ביסטו אויף צרות. און ממילא איז עס זייער נישט איינגענעם. און דאס זאלט עטס אייביג געדענקען. אונז זעמער אין אזא מין קליפה אז דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט, בעקבתא דמשיחא, עס וועט זיין אזוי שווער זיך צו האלטן מיט די אמונה, אזוי ווי ס'איז ארויפצוגיין אויף א גראדע וואנט. אונז האמיר אלץ געהערט דאס א שיינער אויסדריק אבער ווי דידנט ריעלי בעליוו איט, פארוואס? ווייל למשל ס'איז געווען א צווייטע וועלט מלחמה און מ'האט אויסגעבליטיגט זעקס מיליאן אידן, אונז פארשטיי מיר די אלע זאכן, איט מעיק סענס דאס, אונז האמיר געלערנט די תוכחה, אונז האמיר געלערנט אז ס'וועט קומען די אלע זאכן. ר' נתן אדלער האט געזאגט אז מ'וועט אויסבליטיגן גאנץ די דייטשע אידנטום ווייל מ'שעכט טריפות. סאו אונז קען מיר דאס פארשטיין, און מ'האט אומגעברענגט ביים בית המקדש אויכעט. דעם ערשטן מיט דעם צווייטן. לויט די מדרשים געווען אסאך מער אידן וויפיל ביי די צווייטע וועלט מלחמה, איך האב אמאל פרובירט אויסצורעכענען לויט די געסלעך און וויפיל מענטשן עס האבן געוואוינט, געווען מסתמא אסאך אסאך מער אידן, סאו ס'איז זייער זייער פארשטענדליך די אלע זאכן, סאו וואס זאגט דער ריזשינער מ'וועט זיך נישט קענען האלטן ביי די אמונה, ס'וועט זיין אזוי ווי צו קריכן אויף א גראדע וואנט, איט דידנט מעיק סאו מאטש סענס, יעצט זעהן מיר ווי הייליג זיינע ווערטער זענען, וועסט נישט קענען זיין קיין איד אפילו, דו וועסט נישט וועלן אז צוויי. גוים זאלן אריין קומען ביי דיר אין סטאר אין ווילימסבורג וואס זיי גייען ביידע אויסגעשניטן און ס'איז א געי קאפל און זיי קישן זיך און זיי האגן זיך אין פראנט פון אונזערע קינדער וועסט אים נישט קענען זאגן קיין ווארט ער מוז זיין וועלקאם ווייל דאס איז דער געזעץ דער געזעץ איז ארגער ווי אין סדום דער געזעץ איז נאך אסאך ארגער ווי ביים דור המבול. וואס דארט איז געווען כותבין כתובה לזכר. דא איז דא צוויי פראבלעמען, כותבין כתובה לזכר איז נאר די קלענערע פראבלעם, די גרעסערע פראבלעם איז אז די וואס זיי האלטן נישט מיט, די גייט מען קענסלען. און אפילו די דרשות וואס דו זאגסט דארף מען אויך זייער וואטשן היינט. איך מיין איך, מיך אינטערעסירט עס נישט. ס'האט מיך נישט אינטערעסירט ווען מ'האט מיך געשאסן מיט א גאן און ווען מ'האט געגאסן בליטש. סאו מיך איט דאזענט ריעלי אינטערעסט דעט מאטש. באט ס'איז זייער זייער שלעכט און שעדליך. פאר די אלע וואס זיי ווילן טוהן, און דאס איז פאר די וואס זיי ווילן טוהן האבן מורא צו טוהן, כל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר אגודה סאטמאר מיט די אלע ארגענעזעישאנס וואס האבן גענומען געלט אויף צו פראמאוטן די לאו, פון זיי העט נישט בלייבן קיין זכר, זיי העט דער אייבערשטער די ערשטע אויסבלוטיגן, קוק וואס איז געווען א וועלט מלחמה, אזויפיל מיליאנען מענטשן געהארגעט געווארן, האט בעלזער רב געזאגט אז יעדן איד וואס איז ניצל געווארן, זענען געקומען צוויי מלאכים פון הימל און זיי האבן אים געשוצט. און פארוואס דעם יא און יענעם נישט? קיינער פרעגט נישט קיין קשיות אויפן אייבערשטן, דער אייבערשטער פירט אויס זיין קעניגרייך, אבער בפשטות, איך פארשטיי עס זייער פשוט, אז משה דוד נידערמאן, מיט אהרן טייטלבוים, מיט זאלי קאהן, מיט די גאנצע טאליבאן פעמילי, מיטן סיגוטער, מיטן באטערער, אויב ס'וועט נישט בלייבן פון זיי א שריד ופליט, קיינער נישט האבן קיין טענות אויפן רבונו של עולם, זענען דאך געווען גרויסע מענטשן, פירער ביי כלל ישראל און רבנים, ווייל זיי האבן געברענגט דעם חורבן. די פשוטע ארעמע צובראכענע אידן וואס האבן געשריגן נעבעך ס'טוט אונז וויי, וואס קען מיר טוהן? פון די העט בלייבן א שריד ופליט. ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען דער אייבישטער וועט אויף דעם אלעם נוקם זיין. מ'וועט אדורך גיין דעם פיריעד אויכעט. זיין א דריטע וועלט מלחמה. נאכדעם וועט ווייטער אנהאלטן אידישקייט. ווייל יעצט האבן מיר א כלל. נצח ישראל לא ישקר, ס'עט אייביג בלייבן אידן, אבער די שיינע אידן, די וואס האבן אנגעברענגט דעם חורבן, די וועלן אונטערגיין, און די פשוט'ע אידן, די וועלן ווייטער מצליח זיין. יעצט, דער גאנצער אמעריקאנער סיסטעם איז אזוי קאראפטעד, קיינער טראסט נישט דערין, שטעל דיר פאר אין א תפיסה, אין מעקסימום סעקיוריטי איז אוועקגעלאפן צוויי מענטשן, די גארדס אינסייד האבן געהאלפן, די פרוי וואס האט געהאלפן האט געהאט סעקס מיט די חברה, שטעל דיר פאר יענער איז א פארברעכער. ער האט געהארגעט מענטשן, ער זיצט דארטן לייף טיים, זי האט א מאן מיט קינדער, האו האו דאס דיס ווארק? נישט דא קיין מאראל, קיינער טראסט נישט דעם סיסטעם, ברוך מרדכי קען זיך דרייען פריי ווייל אלען דערשאוויץ און עי-די-על האט אנגעדרייט, זיי האבן גענומען א דעטעקטיוו וואס איז דרייסיג יאר געווען דעמאלטס א דעטעקטיוו, היינט שוין מער, ער הייסט סטיוו ליטווין, ער זאל נישט אריינברענגען די וויכטיגסטן דאקיומענט אין קאורט, לייצים, ס'איז אלץ סעט אפס. די רחמנות איז נאר נעבעך אויף וועבערמאן אז ער דארף זיצן דארטן ווייל ער האט נישט קיין געלט פאר אלען דערשאוויץ אדער ווייל אלען דערשאוויץ האט נישט מער זיין פנים ווייל מ'האט עקיוזט אים אז ער געוואוינט מיט מיינערס. דאס איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר. און דאס אלעס קומט ווייל ס'איז נישט דא קיין סטענדערט, ס'איז נישט דא קיין מאראל. אמעריקע מוז זיין דער ערשטער אזוי ווי עמלק. וואס איז מען ברוגז אויף עמלק ווייל. די אידן זענען געווען ברומו של עולם נאך די אלע ניסים, איז געקומען עמלק און זיך אנגעטשעפעט מיט זיי אראפצוברענגען די שיינקייט פון אידן, די זעלבע דא אויכעט, אמעריקע מוז זיין דער ערשטער, די געי לא, די געי געי אריינגעגאנגען. אין דאווענען זאגט מען משפיל גאים ומגביה שפלים, די אלע געיס גייט דער אייבישטער דערנידריגן, דער אייבישטער וועט נעמען די אלע געיס און ער וועט זיי צו צו צוברעכן און ער וועט מאכן אש און בראך. און דאס איז וואס גייט פאר אין אמעריקע, אונז זעמער נישט סעיף, אונז רעד מיר זיך איין מ'איז סעיף, מ'האלט אין איין שיסן מענטשן, און ווען די חברה די אייסיס חברה וועלן זיך פארלייגן דא אויף אמעריקע, און ס'וועט זיין זייער בקרוב ווייל די פרעזידענט איז א לינקער ער איז אן אראבער בעיסיקלי, איז דער סוף גייט זיין אז זיי וועלן זיך פארלייגן אויף די אידישע געגנטן, מאנסי, מאנראו. ווילאמסבורג און ברוקלין, און נאכדעם וועמער אונז זעהן וואסערא פנים אונז האמער אז דער אייבישטער האט אונז איבערגעלאזט. ותאמר ציון, די אידן זאגן עזבני ה', דער אייבישטער האט אונז איבערגעלאזט. יא ליידער, דער אייבישטער וועט אונז איבערלאזן ווייל דער אייבישטער זאגט אז דארטן וואו ס'דא זנות, אין אני והיא יכולים לדור בדירה אחת, אונז קען מען נישט וואוינען אינאיינעם. יעצט האטס מיר אלע א גוטן, א פרייליכן, א לעכטיגן שבת.